א גוטן ערב שבת קודש פרשת דברים, ס'איז ערב שבת חזון און ערב שבת תשעה באב. די וואך גייט זיין דער שיעור אזוי ווי צוויי חלקים, דער ערשטער חלק גייט זיין פון אלע שייגעץ שטיקן און פון אלע פעדאפילן וואס ס'גייט פאר און מ'דארף וואטשן די קינדער, ווייל ס'איז דאך יעצט בין הזמנים, אין ארץ ישראל ווערט דאך יעצט בין הזמנים גראד נאך תשעה באב, און די צווייטע איז, דער עולם מיינט דאך אז איך בין א שייגעץ, איך רעד אויף די רבנים. איך שלאג מיך מיט זיי, כ'האב נישט קיין ברירה, זיי זענען די שקצים. וויל איך ענק געבן א שטיקל ידיעה אז אויב ס'איז דא ערליכע רבנים און ערליכע צדיקים ווי ווייט מען דארף זיי געבן כבוד און מען דארף זיי נישט מזלזל זיין און אז דער אייבישטער איז נישט מוחל ווער ס'טוט א זלזול פון די רבנים, אבער דאס איז נאר פאר גאר ערליכע רבנים, נישט אזעלכע וואס זיי כאפן אן קינדער, די אלע זאלן גיין אין דר'ערד. יעצט דער שיעור איז איינגעטיילט אין צוויי חלקים. די ערשטע חלק איז וועגן פעדעפיילס, די צווייטע חלק איז וועגן האבן דרך ארץ פאר תלמידי חכמים און צדיקים, און דאס נעמט איין שעה מיט ניינצן מינוט. און מען זאל נישט מיינען אז איך מאך אוועק די רבנים האב איך אוועק געמאכט כלל ישראל'ס רבנים, ס'דא די חזירים און די וואס זיי בעקן חזירים די מאך איך אוועק, אבער איך וויל ענק געבן אביסל שטאף עטס זאלטס וויסן אז לא חרבה ירושלים עד שזלזלו בתלמידי חכמים, סאו דארפ'ן מיר דאס יעצט פארעכטן. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן.

נע נישט די ערשטע מאל עס ער קאלט ער האט שוין געקאלט אמאל ער האט עפעס אן אין פאר איינעם וואס ער וויל איך זאל יענעם באגראבן און ער מיינט אז איך בין דא צו באגראבן מענטשן די האטליין איז בכלל נישט געמאכט אויף צו באגראבן מענטשן דער האטליין איז געמאכט ווען איינער טוט וואס מען דארף נישט מוז מען אים מפרסם זיין ווייל ער איז א מסוכן לציבור דעטס אלל איטס מעיד פאר. איטס נאט מעיד צו באגראבן מענטשן איטס נאט מעיד פאר אלל דיס טינגס דו האסט א פראבלעם מיט יענעם ווייל איך ווייס פאר וואס דיין פראבלעם איז מיט יענעם מיינט נישט אז איך מוז זיך אריינמישן אין דעם זה ריב שלא לי יעצט וועלן מיר גיין צו שטאט. כ'וויל צו צעלייגן יעדע זאך. קודם וויל איך ענק זאגן, ס'איז געווען אינדערהיים א מענטש, ער האט געהאט פרנסה, א גוי. ער האט געהאט אזא טוילעט עפעס אין א פרייען פעלד, און אלע קארס זענען דורכגעפארן, איז מען אריינגעגאנגען פישן, האט געקאסט פינף שילינג, איז מען געגאנגען קאקן, האט געקאסט צען שילינג. נו, א איד איז דורכגעפארן, ס'האט געדויערט א מינוט ער זאל זיך אויסקאקן. זאגט יענער צען שילינג, זאגט ער צען שילינג אזויפיל געלט, פרעגט אים זאג מיר דו זוכסט אפשר א שותף, איך וויל אריין גיין אין די ביזנעס מיט דיר, זאגט ער אינטערעסאנט א גאנצן טאג פארן דא מענטשן טאג אריין טאג אויס און יעדער קומט און פישט זיך אויס און פארט זיך ווייטער, קומט אן איין איד ער איז א קאקער און ער וויל שוין ווערן א שותף מיט מיר, עניוועי דער מענטש איך קען דאך אים נישט, איך בין עפעס דיר שילדיג? משה רבינו זאגט לא חמור אחד מהם נשאתי, איך האב נישט פון דיר גענומען קיין אייזל, איך האב נישט פון. גענומען גארנישט, ווייס איך ווי אידן האבן מיר געוואלט געבן געלט פאר רוסישע מקוואות, כ'האב קיינמאל נישט געוואלט נעמען, און רבנים פלעגן מיר זאגן דו האסט נישט קיין שום רעכט אפצוזאגן געלט פאר מקוואות, דו ביסט נישט מער ווי א גבאי צדקה, זאג איך אים רבי איד, איך בין אויפגעוואקסן מיט די סאטמארע שקצים, איך קען זיי דורך און דורך, נאך נישט געגעבן א פעני צדקה פאר א מענטש אנע דעם וואס זיי זאלן וועלן עפעס האבן פון יענעם, און איך האב נישט געפאלגט, כ'האב נישט גענומען, ויהי היום האט מען מיך גערופן צו מאכן א מקווה אין ווארשע, ס'האבן אויפגענומען א רב אין ווארשע, מיך גערופן צו מאכן א מקווה, איז די מקווה אין ווארשע האט געארבעט אז ס'איז געווען אן אלטע מקווה אבער מ'האט געמוזט ארומגראבן און מ'האט געמוזט מאכן ווי מ'זאגט אסאך שיפוצים, למעשה האבן די אינדזשענירן נישט געוואלט ווייל ס'איז געווען א בית מדרש העכער דעם א ריזיג בית מדרש אן אלט בית מדרש און זיי האבן געטענה'ט אז ס'וועט איינפאלן, האב איך זיי געזאגט איך האב אן עצה, אזוי ווי דער דאך איז הויעך צוועלף פיס אזוי ווי די אלטע שילן, דער דאך פון די סעלער, לאמיר אונז. מאכן די מקווה אבאוו גראונד, און מען דארף ארויף גיין אפאר סטעפס און אראפ גיין, ס'א מחיה, עס איז איינגעגאנגען, עס איז ביליגער, מיט אלעם מען דארף נישט גראבן, ויהי היום איז געווען איינער א סאקמערע קאקמערע בהמה וואס ער איז געגאנגען דארטן זיך טובל'ען, איך ווייס, באדן, וואטעווער הי ווענט, קען זיין ער גייט כאפן אפאר זכרים, משכב זכר, איך ווייס נישט, מיט די חברה קענסטו דיך קיינמאל נישט אויס ווי זיי האלטן. איז למעשה איז ער צוריק געקומען און ער האט פארציילט פאר דוד ראזענבערג פאר דעם אפגעריסענע בהמה האט ער אים פארציילט אז ס'איז דארטן דא א מקווה חב"ד ס'איז נאר דא א בור תחתון ס'איז נישט דא אין די זייט קיין בורות איז געגאנגען דער דוד און ער האט אנגעהויבן ער האט מיך אפגעקאלט און האב איך אים געזאגט דער דוד קיש מיך אין תחת דו ביסט נישט קיין מקווה ענדזשעניר און דו ביסט נישט קיין בעל הלכה אלעס וואס דו קענסט טון איז דרייען אביסל האסט א גוט קעפל אויף דיר איי דאנט וואנט טו היער עניטינג פראם יו זיי נישט ברוגז.

נישט איז דאך אזא מין פחדן, קומסט אפילו נישט אריין מיט א נאמען און מיט א טעלעפאן, איך ווייס ווער דו ביסט ווייל איך דערקען דיך אויפן קול, ס'איז נישט די ערשטע מאל וואס דו קאלסט, אבער מיין ווערד איז ווערד, איך מוז אים גיין פארענטפערן, אנישט זאל איך פעסן דעם טעסט, אנישט זאל איך פעלן דעם טעסט, איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, יעצט זאל איך דיר זאגן נאך א זאך, דער גאנצער האטליין איז געמאכט אז ס'זאל ברענגען פאבליק אווערנעס, יעצט מיט וויפיל מער פאבליק אווערנעס גייט עס ברענגען אז כ'זאג ווער זיין מחותן איז און ווער זיין שוויגער איז, און ווי אלט זיין שווער איז, און וואס וועט עס ברענגען? דאס איז דאך סאקמער אלע יארן געווען סאקמער האט אונז איינגערעדט אז דער קלאצענבארגער גלח האט זיך אפגעשניטן די בארד ער איז געפארן אויף ארץ ישראל דאס האט מען אונז איינגערעדט איך דענק דען נישט אלע בולשיט סטאריס וואס מען האט אונז איינגערעדט ווער וויל אפילו האבן מיט אים צוטוהן און היינט זענען זיי די גרעסטע כופרים מיט אפיקורסים מיט אלעם זיי לויפן ארום אז מען זאל וועלן פאר דעם געזעץ און יענעם און פאר דעם פאליטישן פוי א שעים אן דעם עניוועי.

צוריקגעשטעלט אידישקייט נאך די מלחמה, קומט אן א נייע מעשה, איך, נחום ראזנבערג, זאל מיינען לשם שמים, זאג ווען זלמן לייב פיליפ האט געשטופט אין תחת פאר לייביש טייטלבוים האט ער אויך געמיינט לשם שמים? ער האט געוואלט אויסלערנען פונקטליך וואס דאס איז משכב זכר? וואט אר יו טאלקינג אבאוט די האול טיים? ווען חזקל טייטלבוים האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין, זי איז אן אשת איש אן אלטע פרוי פון זעכציג יאר פלאס, און זי איז געלאפן פרעגן די דיינים, זי האט געטענה'ט ער האט זי מאנס געווען, צו זי איז מותר לבעלה צו נישט, דאס איז אויך געווען לשם שמים, פארוואס קאלסטו זיי נישט אפ, זיי זענען יוצא דעם עולם מיט קריאת התורה, מיט תקיעת שופר, דאס איז דאך עפעס פארלייגט אויף מיר, דו הייבסט אן ביי מיר, הייב אן ביי די רבנים, זאג ווען די פארקאקטע נײַן און דרײַסיק רבנים ימח שמו האבן אונטערגעשריבן אויף מיר א צעטל, דאס איז אויך געווען לשם שמים, צו ס'איז געקומען איינער יצחק לבנה שטערן און ער האט זיי געזאגט זיי מוזן אונטערשרייבן, ער האט זיי געסטראשעט. אויך געווען לשם שמים? וואס קאלסטו נישט אפ די אלע רבנים די פרעגסט אנטשולדיגט וואס אונטערגעשריבן האט נחום ראזענבערג וויפיל לשם שמים איז געלעגן דערין דאס וועסטו נישט טוהן פארוואס ווייל די ווילסט טשעפען נאר מיט וועם די ווילסט טשעפען און די ווילסט מיך ניצען פאר דיין בעזעם איך קען דיר זאגן איין זאך קיש אין תחת דעטס אלל איי קען טעל יו איך בין נישט דיין בעזעם ענד איי העוו נאטינג טו דו וויט יו ענד דעטס איט. און יעצט לאמיר זעהן צו איך האב עס יא געמיינט לשם שמים צו נישט, איך וויל דיך עפעס זאגן, אפילו איך האב עס געמיינט הונדערט פראצענט נישט לשם שמים, זאלסטו אוודאי אויסלערנען דיינע קינדער די אלע זאכן, און זאלסט אוודאי זען אז אין דיין משפחה זאלן נישט זיין אזאלעכע וואס האבן זיך פארליבט אין אן אשת איש, און זיי האבן איבערגעלאזט די ווייבער, און זיי האבן זיך גע'גט, ענד נאו דעי פיל ווערי אנהעפי עבאוט איט. עס איז אלעס זעם, ביקאויס מיי טיטשינגס האט נישט צו טוהן צו ס'איז לשם שמים צו נישט, מיי טיטשינגס איז פעקטס אוו לייף, און די אלע וואס זיי טוען עס טוען עס שלא לשם שמים, נישט לשם שמים, נאו נאו נאו נאו לא לשם שמים, פארשטייסט? סאו איז בקיצור, איך ווייס נישט ווער דו ביסט וואס דו האסט מיך צו לייגן אויף א טעסט, איך קען דיך נישט, כ'האב פון דיר נישט גענומען קיין געלט און כ'האב דיך קיינמאל נישט גענומען פון די סאטמארע ענימעלס קיין געלט, אלע געלטער וואס איך האב גענומען איז געווען פון גרויסע גבירים מולטי מיליאנערן וואס האט ביי זיי נישט געשפילט קיין ראלע פֿינף טויזנט און פֿופֿציק טויזנט און זיי האבן מיר קיינמאל נישט איינגעטיילט א דעה וויאזוי איך זאל בויען און ווען איך זאל בויען, דעי דזשאסט געיוו די מאני ענד דעי וואנטעד טו סי א פינישד פראדאקט. און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, סאטמאר טוט דאך אלעס לשם שמים, זי האט דאך שוין באגראבן הונדערטער מענטשן פאר זייערע שייגעץ שטיק, יצחק לבנה שטערן האט שוין באגראבן הונדערטער מענטשן פאר די רשעות וואס ער האט, איז א קראנקער מענטש נעבעך.

אבער כ'האב מסביר געווען כ'קען עס נישט טון ווייל סאטמאר רב האט דאך געהאלטן, זאגט ער לאז אפ מיטן סאטמאר רב קום איך וויל מיט דיר גיין צו די באנק. די פרעזידענט פון די באנק האט ארויסגענומען א צעטל פון שופלאד אז הרב לייביש לעפקאוויטש האט אונטערגעשריבן אז זיי האבן באקומען א פֿינף מיליאן דאלער לאון און ביז ווילאנג ס'איז נישט באצאלט גייען זיי נישט גיין צו פראטעסטירן קעגן די מדינה. ס'איז קיינמאל נישט באצאלט געווארן און סאטמאר פראטעסטירט נישט היינט. ס'איז דא מע פראטעסטירט וועגן דעם וועגן יענעם אבער עס איז נישט סאטמאר. אפישעלי איז סאטמאר אינגאנצן נישט אינוואלווד אין די בול שיט וואס זיי טוען. זיי נעמען קינדער, זיי האבן זיי גענומען אמאל אויף איזרעילי קאנסולעט, פֿארטי סעקאנד סטריט און פירסט עוועניו, און ס'איז געווען א פלאץ וואס מ'האט געגעבן צו טרינקען ברוינפן, א באר. טאפלעס באר, און די קינדער זענען אריינגעקומען און זיי האבן געזען ווי פרויען ס'הענגען די צוצקעס און מען געט מען סערווירט און זיי קומען זאגן רבי נחום קומט אריין, זאג איך קינדערלעך איך ווייס וואס דאס איז גייטס נישט אריין דארטן ס'מטמא דעם נפש מיטן גוף, עס איז יא געווען לשם שמים וואס אז מען זאל דארט אהינטראגן צענליגע און צענליגע קינדער, נאכדעם האב איך עס געזאגט פאר דעם איצל א טומטום וואס ער קען טאקע שוין נישט פישן היינט, ער גאנג אין דער שייגעץ, נעקסטע מאל ווען ער האט געמאכט א פראטעסט האט ער שוין גערופן א קאמפאני זאלן ברענגען דזשאנס און זאלכע בית הכסא'ס. נאך סאטמאר האט אויך געמיינט דאס אלעס לשם שמים? איך וואלט וויסן אז זיי האבן ארויסגעטראגן יעדן ערליכן איד דא פון שטאט און אפילו די קראסנע רב וואס האט שוין מיטגעהאלטן מיט די שיטה הקדושה און האט יעדער זאל ארויסגיין קיינער זאל נישט האבן קיין מנין איז אלס אויך געווען לשם שמים? איך וואלט וויסן די אלע זאכן. וואס האסטו נישט אפגעקאלט די רעבעצן אז אלע אירע רשעות מיט די שייגעץ שטיק מיט דעם וואס זי בעקט מעהל מצות און צו בלייבן מיט טרייפע פלייש ביז משיח קומט, פארוואס האט זי דאס געמעגט טון? ס'איז אויך געווען לשם שמים בייז האר? יא יא, ווייסט וואס רשי זאגט? כ'וועל דיר זאגן וואס רשי זאגט, למה נסמך את פרשת פוטיפר לפרשת תמר? הערט א מעשה, ס'איז געווען א תמר א צדיקת וואס איז די באבע פון משיח, און ס'איז געווען א מרושעת פוטיפר, זי וויל יוסף שכבה עמי וואוין מיט מיר, איז למה נסמך את פרשת פוטיפר לפרשת תמר? לומר לך.

תמר'ס לשם שמים צו פטיפר'ס לשם שמים? הער וואס איך פרעג דיך. ס'איז געווען פונקט אזא צדיקת, אזוי זאגט רשי, איקוועל די זעלבע צדיקת אין דעם ענין פונקט ווי פטיפר, פונקט אזוי איז געווען תמר, און פונקט אזוי ווי תמר איז געווען פטיפר. נו, וואס זאגסטו צו א רשי? איט מעיקס א לאט אוו סענס, רייט? דאס איז די סאטמארע לשם שמים. פארוואס איז זי אבער געבליבן תמר און זי געבליבן פטיפר? ווייל מ'האט געקוקט אן וואס די ענדע פונעם לשם שמים. אז יענער זאגט איך קען נישט נאכגעבן דיין לשם שמים ווייל איך האב א תורה, האט זי געזאגט אויב אזוי גיי אין דזשעיל אריין, דאס הייסט און תמר האט אנדערש געזאגט אויב ער וועט נישט מודה זיין וועמענס די דריי זאכן זענען וועל איך פארברענט ווערן מיט מיין בעיבי וואס איך בין פרעגנענט מיט משיח השם זאל אלעס גיין אין דר'ערד ווייל ילבין פני חברו ברבים דאס זאל איך נישט טוהן וועגן דעם איז זי די באבע פון משיח און נישט פוטיפר סא הער מיר אויף צו זאגן לשם שמים איך קען נישט דעם מענטש אין מיינע צייטן וואס איך האב געלעבט וואס ער האט געמיינט לשם שמים.

ארגער פון יענעם, יענער האט געהאט כאטש תאוות, ער האט זיך נישט געקענט קאנטראלן, סאו בקיצור איך האב געפעילט דעם טעסט, איך מיין נישט לשם שמים, באט איי וואנט טו טעל יו וואן טינג, זאלסט קיין קינדער נישט אנרירן ווייל אן א לשם שמים מוזטו גיין זיצן, מען האלט מיר דאך שוין אין איין איינזעצן יעצט אין ארץ ישראל, און זאלסט וויסן נאך א זאך זאלסט די אייגענע קינדער נישט טאטשן ווייל וועסט גיין זיצן פאר דעם אויך, און דו זאלסט וויסן נאך א זאך זאלסט לערנען דיינע קינדער אז אן אנדערע זאל זיי נישט טאטשן ווייל ווען נישט וועלן זיי טרעפן זיך אין א משוגעים הויז אדער זיי וועלן גיין אף די דרך, און צו איך מיין לשם שמים. צו נישט דעטס נאן אוו יאר קאטן פיקינג ביזנעס דו רעדסט ליגן. יעצט וויל איך ענדיגן מיט דעם לשם שמים בהמה. דו ווייסט איך האב קיינמאל נישט גענומען געלט פון סאטמאר, כ'געדענק אמאל האט מיר א איד געגעבן פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, כ'האב געזאגט איך געב דיר א טשעק וועסט מאכן דארט און דארט א מקווה, זאגט ער פיין, פרעגט ער מיך אבער וויאזוי גייט איר עס מאכן, זאג איך אים איך גיי עס נישט מאכן, איר גייט. צו מאכן, פרעגט ער מיך פארוואס, זאג איך אים דו קענסט הלכות מקוואות? ניין איך וויל ס'זאל זיין שיטת דברי יואל דברי יואל, זאג איך אים לאמיך דיר עפעס זאגן, איך מאך איבעראל נישט קיין דברי יואל'ס מקווה, איך מאך א לאבאוויטשער מקווה ווייל דעמאלטס האב איך נישט א פראבלעם מיט די השקות מיט די אלע זאכן, און אז ס'געפעלט דיר נישט מאך אליינס, איך בין נישט דער איינציגער, מאך וויאזוי דו ווילסט, דער דברי יואל האט געוואלט מען זאל מאכן א דברי חיים'ס מקווה, איך האב געטראפן דא א קהילה וואס ביידע לעכער דעם דברי חיים'ס בור און די געהעריגע השקה געווען הערמעטיש צוגעשטאפט.

לשם שמים און נאך אזא איך וויל נישט זאגן וואס וויל נישט דער עולם וויסן וואס און ווער און ווען און די גאנצע מעשה האב איך דיר אפילו נישט געענטפערט איך וועל דיר יעצט ענטפערן אויף דעם אויך איך האב דיר געזאגט די שטארקייט און די שטרענגקייט וואס סאטמאר האט ארויף געלייגט אויפן רעבן מיט זיינע וואלקעבולערי דאס האט געהארגעט זיין גאנץ ויואל משה די גאנצע שיטה האט עס געהארגט ווייל ס'האט געהייסן דער סאטמאר רבי פארט אויף ארץ ישראל ער וועט זיך אראפ זעצן מיט רבי אהרעלע בעלזער מיט טשעבינער רב בעיקר און מ'וועט אדורך טוהן דעם ענין פון די בחירות.

און ממילא האט ער שוין נישט געוואלט אויפנעמען קיינעם, האט נישט געוואלט אויפנעמען סאטמאר רב, יארן שפעטער האט סאטמארער רב געשיקט א ספר מיט א תלמיד פונעם טשעבינער רב, און ער געזאגט, סאטמאר רב האט אים געזאגט אפשר האט ער נישט געזען מיין ספר וועגן דעם האלט ער אנדערש, יעצט ער האט אראפגעלייגט דעם ספר אויפן טיש, און ער האט געזאגט אז סאטמאר רב האט געזאגט אפשר האט איר נישט געזען דעם ספר, זאגט ער איך האב עס הונדערט פראצענט געזען און איך האלט אים נישט ביין ענטפערן, פרעגט ער פארוואס האט ער נישט געענטפערט, האט אים דאס אויך נישט

און איך האב מיט דיר גארנישט, שעמסט זיך דאך אפילו ארויסצוקומען ווער דו ביסט, איז במילא יו קנאו, אונז זעמער נישט אויף די סעים וועיוולענגט, ענד באג אףף, דעטס אלל, שכוח. כ'וויל דיך פרעגן, דו לייגסט תפילין יעדן טאג לשם שמים? יא. דו עסט טשולנט אויך לשם שמים שבת קודש? יא. איך וויל דיך פרעגן, ס'איז דער זעלבער לשם שמים? וואס דרייסטו א קאפ? צום תפילין דארף מען דיך אויפוועקן און אז דו ביסט שלעפריג שלאפסטו איין און דו ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך מיט דיר, אבער דעם טשולנט כאפסטו אריין ווי עס דארף צו זיין. און דיין ווייב אינמיטן די נאכט כאטש דו ביסט שלעפריג, קען מען דיך נישט אפשטעלן, איז אויך לשם שמים, סאו וואס האקסטו א טשייניק לשם שמים, ווער היינט, ווער איז היינט לשם שמים, די אלע ספינקע קינדער מיט די וויזשניצער קינדער האבן אויך געמיינט לשם שמים, וואס? ווען ס'איז נישט דא קיין פרנסה איז נישט דא גארנישט, ווען נישט מיין פעטער האט געראטעוועט וויזשניץ אז ער איז געגאנגען נאך געלט, ר' מאטעלע האט עס געוואלט צושפארן, האט ער אהיימגעשיקט די קינדער, האט מיין פעטער'ס קינדער אהיימגעשיקט, דאס האט ער אויך געמיינט. לשם שמים און האר, עניוועי, מיט דעם איז גענוג, כ'וועל ענדיגן דא. יעצט דער חזר וואס ער האט געטוהן די אלע עבירות, דער חזר איז למעשה איז ער האלט זיך פאר א חסיד פונעם קאסובער רבי, קאסוב, קאסובער רבי'ס א חסיד, אזוי זאגט די תצא, און ער איז אויך א ברסלב'ער, א גאנצע נאכט שרייט ער אין וואלד, כ'האב זיי געזאגט פאר די אלע ברסלב'ער, פון צופיל התבודדות טרעפט מען אן א שיינע שיקסע אויכעט, מאכטס נישט קיין התבודדות, גייטס מיט די ווייבער, פארשטייסט?

סאטמאר, און ער האט געזען אז סאקמאר קאקמאר האט אים קיין גרויסן פאסטן נישט געגעבן, זיי האבן אים געלאזט פירן דארטן אין זייער בית מדרש, האבן זיי אים געלאזט פירן דארטן טיש, אבער אדער דען דעט האבן זיי גארנישט מיט אים, און למעשה איז ער שוין נמאס געווארן סאקמאר קאקמאר, ער זעהט ס'איז איין שטיק פאלשע זאך, ס'איז אזוי פאלש ווי קאסוב. זעלבע זאך. עניוועי, כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן אז כ'בין יעצט אויף א פלאץ ווי איך פיל אן א מקור. אין ווילימסבורג, לעבן וויזשניצער בית מדרש און לעבן ווין דרייט זיך א טרעקטער טרעילער וואס ער איז נישט אונטערגעלענט אפילו מיט מיט גארנישט און כ'האב געזען אז די צוויי פיס וואס ער האט זענען איינס איז שוין צובראכן און צובויגן. וואס גייט געשען ווען דאס גייט אראפפאלן אויף איינעם? בלייבט ער דאך א טויטער. פארוואס זאל מען דאס צולאזן אין אונזער געגנט? צו אזאלעכע זאכן און שוין, ס'איז אזא שאנדע, ס'קען געבן א פאל אראפ, מען דארף מאכן דארט ווי ס'איז דא מענטשן טאר מען נישט אפשטעלן אזא טרעקטער טרעילער, סאו פאר איך דא יעצט אין די גאס דא ווי איך בין פאר א מקווה, כ'וויל דאך ענק נישט זאגן ווייל באלד וועט עס גיין אנקאלן אה ער איז אין חרם ייירעם ביירעם, איז למעשה האב איך געזען אז מען האט געפארקט דא אויכעט אזא טרעקטער טרעילער, און וואס האט מען געטון מען האט עס ארומגענומען מיט א פענס. קיינער זאל נישט צוקומען, ס'איז אויכעט פאר קינדער, פאר אידישע קינדער וואס זיי פאקן אין קעמפ, אונז זעמער אזוי אנגעקאקטע חברה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, אבער אונז זעמער ביזי, די מדינת ישראל האט געהארגעט משיח'ן און ווילאנג ס'וועט זיין ציונים וועט משיח נישט קענען קומען, דער הייליגער בעלזער רב האט אמאל געזאגט א מורא'דיג ווארט, ס'שטייט משיח קען נישט קומען לא בערבי שבתות וכדומה, האט ער געזאגט היינט קען ער שוין קומען ווייל ס'איז שוין פיקוח נפש, ס'איז שוין נישט די נארמאלע אומשטענד אז משיח דארף קומען ס'איז פיקוח נפש, אז ער וועט נישט קומען וועט באלד נישט זיין צו וועם צו. קומען. איי ס'שטייט פון אי און ער קען נישט קומען, תשבי יתרץ קושיות ואבעיות, זיי זארגן זיך אז גאנץ מדינת ישראל מוז אונטערגיין פאר משיח העט קומען, ווילסט עפעס וויסן, תשבי יתרץ קושיות ואבעיות, זארגטס ענק אז עטס זאלטס נישט הרג'נען קינדער, מאכן פון די קינדער משכב זכר, און מוציא זיין זייער זרע, יעצט קומט דאך, דאס איז דאך וועגן דעם האט מען דאך געמאכט נעבעך תשעה באב, וועגן דעם האט זיך דער אייבערשטער געצערנט אויף אונז, זאגט דארטן דער נביא אז מ'האט מאלעסטעד. קינדער, מיידלעך, נשים בציון ענו, תחת כל עץ רענן, אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים האט מען גערעיפט א מיידל, שעים אן יו אלל, עטס טוטס די זעלבע, עניוועי, טריי צו פאררעכטן וואס עטס דארפטס, נו מוז שוין דער אייבישטער פאררעכטן וואס ער דארף. כ'האב געוואלט קודם כל צולייגן אביסל, ווי עטס ווייסטס איז דא א פרשה פון איינעם זילבערשטיין, ס'איז יעצט ארויסגעקומען די גאנצע זאך. ס'האט געהאט צו טון מיט א שיקסע פערצן יאר אלט, און ער האט אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ער האט נישט מיט דעם צו מאכן סעקס, ער וויל מאכן מיט איר סעקס. אנהייבן הייבט זיך דאך עס אן אייביג, מען שטופט דאך נישט גראד אריין דעם ווירשטל אינעם לאך אדער אין פיסק, הייבט זיך אן עס ען עם, ספענקינג. ער האט געזאגט אז ער האט זייער ליב אז זי זאל אים קלאפן אויף די מחילה.

און זי האט נישט געוואלט ווייל זי איז א חסידישע פרוי. איז למעשה. דאס איז פארוואס רעד איך דערפון באריכות ווייל איך וויל מסביר זיין פארן עולם וואט יו דאנט אנדערסטענד איז דער אייבישטער האט געזאגט אז מען זאל פאסטן יום כיפור דער ריבניצער רבי האט געפאסט אלס ספיקא דיומא צוויי טאג יום כיפור אבער אין שלחן ערוך ווערט עס נישט געברענגט ווייל ס'איז א גזירה וואס מען קען נישט אנלייגן אויף רוב ציבור אז ער זאגט ער וויל האבן ספענקינג דער'ס רילי נאו ריזען פארוואס זי זאל עס נישט טון. די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען א ביי רבי רבינו הקדוש, איז געקומען א פרוי און זי האט זייער שטארק געוויינט אז זי לייגט זיך געהעריג אויפן רוקן אין בעט, און דער מאן קומט און ער מאכט הפיכת השלחן ער דרייט זי איבער, ער וויל כאפן די מחילה און זי וויל נישט, האט רבי געזאגט דו האסט נישט קיין ברירה, אויף דעם האסטו חתונה געהאט, אז וואס דער מאן העט וועלן, וואס דאס האלט אויס אין די הלכה, מוזטו אים נאכגעבן, און דער אמת איז, ס'איז דאך א נארמאלע זאך. פארוואס האט דער אייבישטער געגעבן אז דו זאלסט חתונה האבן מיט אים? עס זאל זיין נגיע. יעצט אז דו הייבסט אן צו מאכן דא גאנצעטע זאכן, דאס ווילסטו, דאס ווילסטו נישט, איף הי דאזענט געט היס סעטיספעקשאן, איז גארנישט די גאנצע חתונה, ביקאוז הי'ס גאוינג טו ראן אראונד, און דאס איז וואס איך האלט אין איין זאגן, כ'האב עס געזאגט צוויי וואכן פארן זומער, אז יעדער זאל וויסן, עטס לאזטס דא די מענער, און.

דארט איז נאך א וויקטעם. יעצט ווען זיי גייען ווען צו א רב און זיי רעדן עס דורך און די רב איז א בר דעת זאגט ער ליסען דו האסט חתונה געהאט אויף דעם אים נאכצוגעבן אלע זיינע פאנטאזיעס דעטס איט. מיר האט אמאל א פרוי געזאגט זי עקלט זיך פון איר מאן אז זיי שטופן אין פיסק ווייל זי עקלט זיך דערפון און זי האט מיך געפרעגט וואס מען זאל טון זאג איך הער אויס דו דארפסט גארנישט טון אז ס'עקלט דיך. איך גאראנטיר דיר ביז א יאר גייט ער צו אן אנדערע, זי קאלט מיך אפ א האלב יאר שפעטער, נישט איבער נישט ביז א יאר, ער גייט שוין צו אנדערע, ער גייט צו שווארצע שיקסעס, און זי פרעגט אים וואס איך געב דיר נישט די זעלבע ווי יענע, זאגט ער ניין, מיין פאנטאזיע איז איך זאל דיר שטופן אין מויל, דאס האט אסאך פראבלעמען ווייל אז טאמער די זרע גייט אריין אין מויל, זרע דאס טראגט אלע דיזיזעס, און חוץ פון דעם איז עס זרע לבטלה, יעצט. יעצט איך געב נישט קיין התירים ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז מען קישט דארטן די פרוי ביי איר אותו מקום איז מען עובר אויף לא תשק. צו פארקערט איז אויך אזוי, אויף דעם דארף מען פרעגן א רב וואס ער קען די אלע זאכן, אבער למעשה יענעם צו זאגן איך גיב דיר נישט איז די גרינגסטע זאך. וויס ווייסע ווערסע אז זי האט זיך אירע פאנטאזיעס דארף מען איר נאכגעבן, איך האב געהאט אמאל דער דער וואס האט ארויסגעשטעלט אן איסור אויף מיר, ער איז א דיין דארטן אין בעלז אין מאנסי, איך האב דאך איבערגעפיקסט דארטן א מקווה מיט יארן צוריק, ס'איז געקומען איינער דער רוטנער פון ארץ ישראל ער האט געזאגט אז ס'איז נישט כשר, נישט איך האב עס געמאכט, איינער האט עס געמאכט, איך בין עס געפארן פיקסן. איז דער פעטענשטיין האט זיך דעמאלטס געלערנט צו זיין א דיין, היינט קען ער שוין, ער קען שוין אונטערשרייבן אויף מענטשן, ער קען שוין נוסח בעלז. בקיצור, איז דער פעטענשטיין האט מיר געזאגט, אין די קאר פארן, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, זאגט ער אז ס'איז דא אסאך ווייבלעך וואס זיי זאגן אזוי, באותו מקום שטייט אז מ'טאר נישט קוקן. טאָר נישט קוקן, זאָגן זײ, אָבער זײ װילן, אַז ס'זאָל זײַן ליכטיק אין צימער און דער מאַן זאָל זיך שפּילן מיט די ברוסטן. אױף דעם שטײט נישט אין שולחן-ערוך, אַז מע טאָר נישט. און ער, און זײ האָבן אים געפֿרעגט, עפּעס אַ פּאָרפֿאָלק האָט געפֿרעגט, װאָס, צי זײ מעגן, צי זײ טאָרן נישט? האָט ער געשריגן אױף זיי, חס-ושלום! דאָס איז די גרעסטע עבֿירה! און רב אהרעלע בעלזער מיט שמעלזער, ס'איז געװען אַ רב יצחק בעלזער אױך. האב איך געזאגט דו ביסט משוגע, דו האסט דעם אינגערמאנס טעלעפאן, קאל אים שוין צוריק, זאג אים ס'איז מותר לכתחילה, נאר זאל גיין מיט פענטיס, מ'זאל נישט קענען זעהן דעם אותו מקום, באט דאס איז אפשר נישט ר' אהרעלע בעלזער'ס קאפ אוו טי, איים נאט גאנע דיסעגרי וויט דעט, באט ווען נישט גייט ער טרעפן אן אנדערע. שפעטער מיט א יאר שפעטער האט ער מיר דערציילט אז ס'איז געווען טאקע אין בעלז א פרשה, ס'געווען עפעס א בעל תשובה האט מיט מיטגעברענגט אפאר קינדער מיט זיך מיט אלעם און זיי האבן זיך אויפגעפירט ערליך בעלז מיט אלעם און שפעטער האט מען זיך געטראפן אין טאהש ס'האט זיך געטראפן אז זיי פלעגן ארום גיין ס'געווען איינער וואס מ'האט אים געזאגט זאלסט וויסן אז דיין ווייב האט וויזיטערס בייטאג האט נישט געגלייבט מ'האט אריינגעלייגט א הידען קעמערע מ'האט געזעהן ווי ער קומט איך זאג דיר דו קענסט דעם יצר הרע נישט אומברענגן. קענסט מיט מיטארבעטן צוביסלעך, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען. יעצט אז זי האט אים נישט געגעבן וואס ער האט געברויכט, און עס איז אויסגעקומען צו וואס עס איז אויסגעקומען, יעצט שרייט זי זי וויל נישט צוריק גיין מיט אים וואוינען, זי שעמט זיך ווייל עס איז אנגעקומען דער קול ביז ארץ ישראל, זי איז אין ארץ ישראל ווייל איר שוועסטער איז נישט געזונט אדער וואס, איז הייבט זי אן זי שעמט זיך צוריק צוקומען, שעמט זיך, שעם דיך נישט. יו פעי די פרייס פאר וואט יו דיד, דאס איז א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, און כ'רעד דערפון איי טריי טו טיטש יו קאמאן סענס, זיי מיר לייב פילע וואס דענקט זאגן אזא דרשה וועט מען אים ארויסווארפן, מיך קענסטו נישט ווארפן ווייל כ'בין שוין אינדרויסן, און דאס קומט צו צו די גוים, די גוים ווייסן דאס שוין יעצט, סא די אלע זאכן איט שודנט האוו האוו נעווער העפענד, האט ער געוואלט אז זיין ווייב זאל אים ספענקען אויף די מחילה, יעצט קען זיין אז דאס קומט פון דעם ווייל ער האט געכאפט ספענקינג ווען ער איז געווען א יונגל אין חדר, ס'קען זיין פון דעם קומט עס, קען מען נישט וויסן. ער איז צוגעוואוינט אז די רעבע ספענקט און כאפט אן פון אונטן דעם פיפיק אויכעט. עניוועי, יעצט וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין וואס דאס הייסט א פרוי און וואס זי דארף טון פאר איר מאן. ס'איז א עושה רצון בעלה. יעצט אויב ער וויל וואוינען ווען זי איז נישט ריין טאר מען נישט, דארף מען זיך גט'ן. אויב ער וויל וואוינען אין די מחילה דארפסטו פרעגן א שאלה. און אויב ער וויל דיר וואוינען מיט דיר אין די מויל וויל ער אריינלייגן זיין כלי אין די עקלסטעך דארפסטו פרעגן א שאלה. אבער ער וויל ספענקינג, איי דאנט סי עניטינג ראנג מיט דעם. עניוועי זי האט אים געספענקט, זי האט באקומען גרויס געלט, זי האט גערופן א חבר'טע זאל אויכעט מיטשערן די גאנצע זאך, און זי איז געגאנגען גראד און זי האט געקאלט די פאליס, אזוי האט מען אים אויפגעטון. יעצט איך וויל ענק ווייזן וואס דאס הייסט א קאמיוניטי און א מעסד אפ קאמיוניטי. אונז זעמער א מעסד אפ קאמיוניטי. די ערשטע זאך וואס נחום ראזנבערג האט געטון איז כ'האב אפגעקאלט די קעמפ, ער שטייט איין אין גיטי גארדענס וואס דאס באלאנגט פארן סקול. סקווערער פון בארא פארק. בקיצור, ער שטייט דארט איין, איך מיין ער האט א דזשאב דארט, איך ווייס נישט וואס. די ערשטע ווער ס'האט אנגעקאלט די קעמפ אדמיניסטרעישן איז געווען נחום ראזנבערג און ער האט געזאגט זאלסט וויסן אויב איך הער אז ער גייט צוריק אין ענקער קעמפ אזוי ווי ס'איז דא דארט קינדער זאג איך דיר צו מ'שפארט צו די קעמפ, איך האב נישט קיין פראבלעם צו צושפארן דיין קעמפ. סא האט מיר געהאט ביי אונז איינעם טייטלבוים ער פארקויפט קאפי. דער טייטלבוים האט מאלעסטעט טויזענטער קינדער. מ'האט אים אמאל געזאגט ער טאר אפילו נישט קומען אויף טאהש, ער טאר נישט קומען. ער איז ווידער'ס שוואגער, ווידער דעם ראש הקהל'ס זון פון מאנרא. איצט ער האט זיך אריין געכאפט ביי אונז אין באנגעלאו געקויפט דארט א הויז אן אפארטמענט און ער האט דארט געווען און הער דאס האט מיך נישט געבאדערט אזוי ווייט ער קומט נאך צו צו מיר שבת אז זאלסט וויסן איך וויל נישט זאלסט קומען דאווענען אין בית מדרש ווייל דו ביסט אין חרם ביסט א ספרדישער שמאק און ער האט געברענגט די ספר תורה במילא וויל ער נישט איך זאל קומען דאווענען האב איך אים געזאגט אזוי איך דאווען דא ביי לובאוויטש זיי האבן דארטן א פלאץ און זיי האבן דארטן ס'איז שוין אזוי גרויס האבן זיך שוין אפגעטיילט אויף ביידע זייטן פונעם ראוד. איינע האלטן אז די רבי יא משיח איינער זאגט ער איז געווען, ער איז שוין נישט, ס'איז נישט קיין חילוק די אלע זייערע נארישקייטן אונטערשטע שורה זאג איך אים איך וויל דיר אבער זאגן איין זאך אויב דו ביסט דא זונטאג איינס אזייגער מיטאג קומט דא אהער די טשיילד פראטעקשן און מען פיקט דיך אויף און מען טראגט דיך אין דזשעיל ווייל איך האב צענדליגע בחורים וואס זאגן אז דו האסט זיי געשטופט אין די מחילה דו האסט עס געטון נאך פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן. דארט ווי דו פארקויפסט פאר א רעסטאראנט פארקויפסטו דארטן די קאווע, איז ער מיך געקומען פרעגן וויאזוי ער זאל דיך פטור ווערן, דו האסט אים געשטופט אלס בחור אין די מחילה, געס וואט, אום זיבן אינדערפרי ער האט חושש געווען שיטת רבינו תם איז ער מער נישט אריבער געקומען די שוועל דארט, ער האט געהאט א באנגעלא האט עס פארקויפט כאטשיג ער איז ווידער'ס דעם ראש הקהל'ס זוהן'ס שוואגער, ער איז אן איידעם ביים ראש הקהל, האב איך אים געזאגט איך האב נישט קיין מורא פארן ראש הקהל אויך. נישט ער קען זיין ראש הקהל דאכט זיך מיר דער מעיאר אין מאנרא ער קען זיין פרעזידענט פון אמעריקע איך זאג דיר דו וואקסט דא אריין יור אוף האט ער אין קיין פסק ווערן מער נישט אריינגעוואקט פארשטייסט סאו דאס האב איך געהאט מען איי טריי טו וואטש אוט פאר עווריטינג דעטס פעיר אבער גראדע געקאלט די מנהלת זאלסט וויסן איף די מען וואקס אינטו יאר סקול עגעין אדער צו דיין קאנטרי פלאץ צו די קעמפ דארט איז דא קינדער, זאג איך דיר צו, וויר גאנע קלאוז יו אפ נאך אינמיטן זומער. שוין די רעבעצע האט זיך גענומען וויינען, זאג איך אים זי קען וויינען ביז מארגן, איין זאך, הי עינט קאמינג אין, זי וויל האבן איינער זאל נעמען זיין פלאץ, זאל זי גיין הייערן איינעם, ער קומט נישט אריין. און נאכדעם האבן זיי מיך אלע געכאפט א גרויסן שקויעך, די איינציגע נארמאלע מענטש אין שטאט וואס ער געבט אכטונג אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין, סאו האט ער שוין נישט קיין דזשאב, און ער האט שוין נישט קיין ווייב, ווייל זיין ווייב האט קלאר געזאגט זי גייט נישט אהיימקומען מער אויף אמעריקע פאר אזאלכע בזיונות, געזונטערהייט. די פארטי פאר יערס אולד זיי האבן שוין חתונה געמאכט אפאר קינדער, געטוהן פיינע שידוכים, באט ליסען זי קען נישט נעמען דעי בושה דאס איז א ווערי ווערי דיסקאסטינג בושה ער נעמט א אנדער עידזש א צוועלף דרייצען יעריגע מיידעל און כעת זוכט זי נאך א שווארצע אויכעט און האט זי אריינגענומען אין קאר זי זאל אים ספענקען די מחילה וואטס גאוינג אן היר רבותי קען זיין דאס קומט נאך ווייל די רבי האט אים געספענקט און קען זיין מען דארף מאכען א קלאב אין סאטמער מען זאל ספענקען ווייטער די מחילות פאר די אלע חברה וואס האבן געכאפט פון די רבי. געלעבעכטס. מ'האט ניט זעהט זיס אונז האמיר גורם געווען מיט אזא מין געלעבעכטס ווי די חיות. יעצט איז אויך געשטארבן יעצט יענקל ריכטער'ס ווייב. יענקל ריכטער'ס ווייב אין ארץ ישראל שרייבט מען גרויסע פלאקאטן והיא אישה גדולה גדולה גדולה. כ'האב אמאל געפרעגט וואס זי איז געווען אן די וועיט גדולה. עניוועי דא שרייבט מען נישט ברוך השם. אבער איך וויל זאגן אויף מיין האטליין זי איז געווען א אישה גדולה. זי האט געהאט א איידעם וואס ער האט גענומען צוויי פון אירע טעכטער. ווייסט וואס דאס מיינט? יעקב אבינו איז געשטראפט געווארן ווייל ער האט גענומען צוויי שוועסטער, ער שטייט נאך די חוץ לארץ האט נישט געטארן יענעם איז נישט אריינגעגאנגען, די רמבן זאגט ס'איז אסאך צו רעדן אבער איין זאך, די פרוי איז א זעלטנהייט פון אן אשכנזישע פרוי פון ווילימסבורג וואס האט געהאט צוויי טעכטער וואס איין חזר האט זיי ביידע גערעיפט און ער הייסט ליפשיץ, דער שייגעץ טמא האט זיי חרוב געמאכט, ווען איך האב א שידוך געטון מיט מיין זון אין קרוינהייטס האב איך געטראפן דארטן.

און ער זעגט אים אפ דעם פופיק מיט ביידע באלס און שטופט עס אים אריין אין פיסק, און מ'האט אים אפילו נישט איינגעזעצט צו לעט הים געט עוועי וויט איט. איינער וויל וויסן צו וואס דארף מען דאס היינט וויסן? פארן זעלבן טעם וואס דער אייבערשטער האט אונז געשריבן דעם חומש זאל בלייבן אויף אייביג. וואס דארף מען וויסן די אלע עבירות? צו וואס פעלט עס אויס? צו ווייזן מענטשן פארלירן זיך און מענטשן טוען תשובה און מענטשן קומען צוריק, און אונז דארף מען דאס האבן צו ווייזן וואס פאר א אגלי שמוציגע קאמיוניטי אונז האמיר געפירט, האמיר געהאט מענטשן. אבער זיי פארשטייען נישט צו חינוך, זיי האבן נישט פארשטאנען צו גארנישט, היטלער געליטענע משוגעים, זיי האבן אונז געזאגט וואס מען דארף און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, זאלן זיי אלע אונטערגיין כן יאבדו כל אויביך ה'. יעצט האב איך געוואלט זאגן, ס'גייט זיך שפינען דא א פיינער שידוך אם ירצה השם ס'וועט זיין א געלונגענע זאך, חי לייפליין גייט פארן אויף. אסטראליע, און איר בויפרענד ליצמאן, כ'האף ער וועט מיטפארן, מ'גייט אים אויף, די פאליס האט עמטליך דערקלערט זיי פיקן אים אויף פאר צוויי עבירות, איינס איז ער האט גענומען שוחד ביי ליצמאן ביי די פרשה פון חי לייפליין, און אויך האט ער געהאט א שכן וואס האט פארקויפט עסן און ס'איז נישט געווען פריש, מיט אלעם איז מען געקומען קאמפלעינען האט ער עס אוועקגעמאכט, אבער ווער איז ביהיינד די גאנצע זאך? נחום ראזענבערג, איך האב אים נישט איינגעזעצט, גאט איז א פאטער. איך האב אים געווארנט ער האט נישט געוואלט אריינלייגן ווידיאוס, נאך דריי פיר יאר צוריק האט ער געזאגט מ'וויל נישט א גוים חילול השם, ווייסט די גערער רבי איז דאך אזא צומישטער מענטש אז ווען ער איז נישט קיין רבי פירט מען אים אין א משוגעים הויז, ער האט יעצט פארלוירן נאך איין קעיס, נאך א קעיס, מ'האלט אים אין איין שפייען אין פנים, ער כאפט נישט וואס ער טוט.

היינט איז ער א גרויסער רעבע, ווען איך זאל אריינקומען יעדן טאג מיט א שופר און א בית מדרש און בלאזן טו וועל איך זיין א גרויסער רעבע ווייל יעדע משוגענע זאך קויפט דער עולם. עניוועי, איז ער האט מיך אפגעקאלט ער וויל אריבערקומען צו מיר אין ארץ ישראל ער וויל זיך דורכרעדן האב איך אים געזאגט ער זאל נישט קומען אן מיין טיר ווייל כ'וועל רופן די פאליס. האט זיין איידעם, זיין איידעם איז דער פון. ענגלאנד, אויב עטס געדענקטס ס'איז געווען א מעשה פון איינער וואס האט געטאטשט אין ענגלאנד פרויען אשת איש, ער איז געווען זייער אן ערנסטע רב, האט געהייסן חנה חנה סאזין, בקיצור האט ער מיך אפגעקאלט טאמער ער וועט אריין קומען מיט כח ביי דיר אין טיר ווייל ער וויל מיט דיר רעדן, צי כ'וועל אים אויפנעמען, זאג איך אים אויפנעמען? איך רוף די פאליס און מ'זעצט אים איין, זאל זאל ער נישט טרייען אפילו. כ'האב אים געזאגט זאג דיין שווער זאל זיך אפלאזן פון די זאך, זי האט מאלעסטעט דרייסיג מיידלעך. פרעגט ער פון וואנעט איך ווייס, זאגט ער ווען זיין שווער זאל וויסן אז ס'איז אמת וואלט ער אפשר זיך אפגעלאזט. זאג איך לאמיך דיר זאגן, איי דו ביסט נישט געווען, כ'בין נישט געווען ווייל זי איז געווען גענוג קלוג זאל עס טון נישט ווען מען זעט, אבער די מיידלעך האבן קאמפלעינט, די עלטערן זענען געלאפן צו די דאקטוירים, און זיי גייען נאך היינט צו די דאקטוירים, און יו וואנא נאו סאמטינג, פינף אדער זעקס האבן חתונה געהאט און דער דאקטאר האט געזאגט. מאכטס נישט חתונה די קינדער ביקאויז זיי נאט מערידזש מעטיריעל, זיי האבן נישט געפאלגט ווייל די דאקטער ווייסט דאך גארנישט, טוב שברופאים לגיהנום און אלע זענען געגט, כאטש איז קיינער נישט שוואנגער ווייל זיי האבן נישט אריינגעלאזט די מענער, זיי זענען נעבעך צומישט? עניוועי, און דאס גאנצע איז אויך געקומען דורך מיין האטליין ווייל ס'איז דא א אינגערמאן וואס זיין טאכטער האט דערציילט אז זי שפארט זיך איין שעה'ן, און ער האט מיך אפגעקאלט ער הערט אז פרויען קענען אויכעט מאלעסטן קינד מיידלעך, זאג איך יא ס'הייסט לעסביען, האט ער דעמאלטס אנגעהויבן צו מאכן חקירות און דרישות מ'איז געוואויר געווארן אז זי טוט די ארגסטע זאך פאר די מיידלעך, איך וויל ענק זאגן איין זאך סעקס האט אויכעט א וועליו, ס'איז ביוטיפול, מ'פילט זיך גוט, מ'מאכט די פארטנער זאל זיך פילן גוט, ס'איז אויכעט עפעס, ס'איז א וועליו, צו מ'מעג צו מ'טאר נישט מיר'ן שוין רעדן אן אנדערס מאל, אבער צו נעמען א מיידל וואס זי ווייסט פון גארנישט און אריין פלאגן אין איר א גראבן פינגער, אוי דעטס ווערי בעד ניוז, ווייל די מיידל פילט אין דעם גארנישט, עניוועי שי'ס גאנע פעי הער דעי, זיי זאגן פערציג יאר גייט זי זיצן, א איך ווייס נישט צי זי האט נאך פערציג יאר, און זי האט ארומגעחידשט אז זי איז קראנק, און די חברה האבן גענומען מעני וועגס, האט געהאט א מענטש, מען האט באצאלט אין ארץ ישראל און זי נאכגעגאנגען טאג און נאכט געזען זי פירט א נארמאלע ווערטשאפט א לעבן אוועקגעמופט ווי זי האט געוואוינט, זי האט געוואוינט אין עמנואל, סאו דאס גייט יעצט זיין, סאו דער ליצמאן גייט האבן זיין דעי אין קאורט, מען האט געווארט די גאנצע צייט מען זאל זי ארויסשיקן, פארוואס האט מען זי נישט ארויסגעשיקט? מען זאגט זייער פשוט, ווייל ס'איז נישט געווען קיין גאווערמענט ביז יעצט, די גאווערמענט איז צעפאלן, מען האט געמאכט וואלן, ס'איז נאכנישט געווארן, יעצט איז דא א גאווערמענט, און אין ארץ ישראל איז דא א חוק השבות, טאר נישט ארויסגעבן א איד פאר א גוי. ווילסט אים האלטן אין תפיסה און קען מען אים האלטן דא, אבער די אסטרעלישע גאווערמענט זאגט כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, ביי אייך צו זיצן אין תפיסה איז א האטעל, ס'דא מענטשן וואס לערנען דארט מיט אלעם, אונז גייען מיר זי ווייזן וואס דאס הייסט פלאגן סיטיזענס אין די וואדזשיינע, וויר גאנא שאו הער, און דאס איז א מאמע פון אכט קינדער, רבותי ווי האלט מען, און ס'איז א רעביש אייניקל, ס'איז ר' מרדכי'לע נאדווערנער'ס משפחה, סאו וויל איך זאגן נאך א זאך. איך האב א פראבלעם מיט די מקווה פון טאראנטא מען וויל עס נישט פיקסן ס'איז דא איינער אויף אוקס ער האט א שחיטה אויכעט כ'וואלט באמת נישט געגלייבט אז די רבנים זאלן אזעלכע לאולייפס ווען כ'בין דא געווען א דריי פערטל יאר צוריק כ'האב געזאגט כ'לאך אלעס פיקסן האט ער געזאגט מען קען נישט טאטשן די מקווה ווייל ס'האט נישט קיין אייזן בעטאן זאג איך איך קען בויען די שינעס ס'זאל גיין העכער דעם איך לייג עס צו אין בנין נאר האב איך אים געזאגט פאר סעיפטי די מקווה די סטעפס האט איין קאלער מען זעט נישט קיין ליין ווי ס'לאזט זיך אויס א פרוי קען געבן א גיי א שאנעס סטעפ איז זי אונטן. ס'גליטשט זיך אויס און ס'איז פינישד. יא מ'גייט מאכן אבער ער וויל נישט מ'זאל מאכן אינעווייניג ער וויל נישט ער האט נישט געוואלט ווייל ער האט עס נעבעך געבויעט און ס'איז געבויעט פסול און ער האט א קהילה און ער שעמט זיך ער האט א טאטן וואס ער איז די רב אין דעם בית מדרש און האט גע'טענה'ט ביי אונז דארף מען א תלמיד צו בויען מקווה'ס איך האב ס'איז דא געשעהן ווען זיי מאכן א מיסטעיק זאל גאט אפהיטן דעיל נעווער גיוו אפ דאס זאגט די גמרא רשעים אפילו בפתחו של גיהנום אינם חוזרים זאגן פארן אייבערשטן אונז האמיר געמאכט א מיסטעיק די האסט געמאכט א מיסטעיק דאס איז א רב עניוועי, סאו איך טריי יעצט נאך איין זאך, ס'איז דא איינער ר' שלמה מילער, וואס דער מענטש וואס האט געבויעט די מקווה טענה'ט ער האט געמאכט א קארבאן קאפי פון ר' שלמה מילער'ס מקווה און דאס איז די גרויסע שטאטישע מקווה אין טראנטא, יעצט אויב ס'איז אמת מעג ער אויך צושפארן זיין מקווה, סאו האבן זיי נעגאושיעט אז מ'וועט בויען א נייע מקווה קיינער זאל נישט וויסן, זענען אלע פול אוו בעלאוני, דאס איז די גאנצע זאך, יעצט איך האב נישט קיין אנדערע ברירה נאר איך קום יעצט שוין ארויס מיטן אייבערשטנ'ס הילף מיט א בריוו. און איך גיי ארויפפארן אויף טאראנטא צו טון די זעלבע וואס איך האב געטון אין מאנטריאל ביי דעם דזשיבאוער שייגעץ, איך האב יעדע פרוי געגעבן א צעטל ס'איז א מקווה פסול ביסט א נדה דאורייתא און ס'האט זיך צוגעשפארט ווייל איך קען נישט צוקוקן, איז עפעס א קליינע מקווה'לע אין א שטעטל, איך ווייס נישט וויפיל פרויען טובל'ן זיך דארט, דו ווייסט פון וואס מען רעדט דא? מען רעדט דא פון גאנץ טאראנטא די שטאט, איך האב דא א מקווה, איך טוה עס יעצט איבערמאכן, ס'איז אפאר שעה אוועק פון ניו יארק. בין איך אראפגעפארן האט מיר דער רב געזאגט איך בעט דיך א טובה אויב סאיז דא א היתר אויף די מקווה נאך אויף אפאר טעג מאך עס נישט צו ווייל פרייטאג צונאכטס קומען דרײַסיק פרויען סאיז א ריזארט עריע זאג איך אים אויב סקומען דרײַסיק פרויען רעכן איך זיך מיט דעם יא דעמאלטס האב איך היתרים אויף די מקווה גענוג איך וויל נישט מאכן ס'זאל זיין לכתחילה זאג איך אים מאיר פאוזן מיין רעבע הרב הגאון ר' מאיר פאוזן האט מיר אמאל געזאגט זיך אויסלערנען א כלל נאכן הלכות מקוואות שטייט אין יורה דעה פרעגט ער מיך צו ווייסט פארוואס זאג איך אים ניין. זאגט ער ווייל ס'איז אזא יורה דעה פונקט ווי יעדע זאך בשר בחלב מיט יעדע זאך איז די זעלבע. דארפסט שוקל זיין די זאך האט ער מיר דעמאלטס געזאגט ווען דו מאכסט א ספר זאלסטו אריין שרייבן מען דארף אויכעט נעמען אין קאנסידערעישן וויפיל פרויען ס'גייען אין די מקווה און וויפיל זיי וועלן נישט גיין און אזוי טו איך אייביג כ'פרעג דעם רב איף איי קלאוז איט אפ פאר טו וויקס האו מעני ווימען וויל נאט גאו אין די מקווה זאגט ער אזוי דזשעיני און סוזי וועלן זיכער נישט גיין דעיני בקיצור

סאו איך וויל זאגן דעם שלמה מילער די וואך גיי איך אננעמען עקשאן פראסידזשערס ענד איף יו גאנא קאם אוט א לוזער גייט די גאנצע טאראנטא אידנטום וויסן אז זענען בני הנידה דעטס אלל איים נאט עפרעיד כהאב נישט קיין מורא עסט ארויסגעבן צעטליך איך וועל אויך ארויסגעבן און פארטיג און אז דו ווילסט דיך פארשפארן עגמת נפש איך בין מסכים אראפצוקומען נעקסטע וואך איך ענדיג יעצט א מקווה דא עס אנצופילן נעקסטע וואך בין איך מסכים אראפצוקומען און איך דארף פארן אויף ארץ ישראל וועגן מקוואות איך געב אויף אלע מקוואות איך וויל מאכן דיר א נייע מקווה, ווייל טאמער זעהט עס אויס אזוי ווי דעם מקווה וואס דעם רב אוקס זעהט אויס, זענען אלע בני הנידה. אוקס האט נישט קיין שום היתר אויף זיינע פסולים אויף די מקווה, און ער האט מסכים געווען, קוים איך האב אים געוויזן דעם פסול האט ער אליין נישט געגלייבט, ער האט זיך געוואונדערט, איז ער געלאפן רופן דעם וואס האט עס געבויעט, זאגט ער נו איך האב געמאכט א קארבן קאפי פון ר' מיללער'ס מקווה, דארף מען וויסן, ווייל דא יעדע האלבע אינטש איז א גרויסע דיפערענץ, איך האב אים אויך געהייסן ער זאל, ער האט נישט געוואלט ווייל ער האט מורא געהאט דער רב אוקס, זאג איך אים קודם לייג צו אין דעם שינעס ווי ס'קומט די וואסער לייג ארויף פיר פינעף אינטשעס וואטער פלאג ס'זאל כאטש נישט צוריק ארויסרינען כ'ווייס וואס דארט איז געווען א חורבן וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן ס'האט גערינען פון איין בור צום צווייטן פון בור צוריק גערינען אין צום שינעס ווי די וואסער קומט אריין יעצט כ'האב געזאגט מ'קען זאגן צוויי היתרים לויטן מחבר און למעלה ממ' סאה איז נישט אזוי געפערליך מחבר האלט עס און נאכדעם ס'דא נאך א שטיקל היתר דערויף. על ידי האדם הטובל איז אויך אביסל גרינגער, אבער דא ווייס איך נישט ס'איז על ידי האדם הטובל, ווייל למעשה רינט עס די גאנצע צייט, ווייל די וואסער שטייט אסאך העכער. איז למעשה, יעצט האמיר געהאט גרויסע מלחמה מיט די מקווה אין טאראנטא, און איך האף אנצוהייבן די מלחמה, ס'איז א מלחמת מצוה. יעצט, איך האב גערעדט צו מענטשן, צו ר' משה רייכמאן'ס א זון, בערי, זאגט מען ער האט מצליח געווען אין ביזנעס, אבער ער איז נישט דער פאטער, און ער לאזט זיך נישט אזוי קאסטן, און ס'איז נישט זיין מקווה, איך זאל גיין צו שלמה מילער. איך האב געשיקט שליחים און שלמה מילער פארשטייט זיך וויל מיט מיר נישט רעדן, נישט ווייל ער ווייסט איך בין אין חרם, ער האט שוין געהערט וואס איז געווען מיט דעם רב אוקס'נס מקווה, זיי ווייסן אלעס, ס'איז געווען א האלב יאר מ'איז געפארן ביז אין די שניי מ'איז געפארן ביז באפעלא, איך האב זיי געזאגט ס'איז צוויי שעה אוועק, עטס מוזט אזויפיל טון פאר ענקער פארן אייבערשטן און פאר ענקערע קינדערלעך די דורות. סאו דאס גייט זיך יעצט אויספלאצן א מלחמה, א ערנסטע מלחמה, יעצט וועט מען זען ווער ס'איז שטערקער, אליך געווינען אדער אייבישטער געווינען, און אליך חלילה נישט געווינען, האבן חלילה כלל ישראל נישט געווינען, זענטס פארלוירן, שוין. אויב עטץ געדענקטס אפאר וואכן צוריק האב איך ענק דערציילט א מעשה אז אן אראבער האט מאנס געווען א יונג מיידל פון א סקול, מ'האט אים געהאלט עטליכע און פופציג טאג, און נאכדעם האט מען אים ארויסגעלאזט און געזאגט ס'איז נישט ער, די פאליס האלט ס'איז יא ער, אבער ער זעט אויס ער איז גענוג כיטריש. איז למעשה האט מען יעצט איינגעזעצט צוויי אנדערע שטאטסען, זיי זאגן אז ס'איז יענע, און יענע האט מען שוין אויך ארויסגעלאזט, מען גייט איינזעצן נאך אנדערע. יעצט נאך א זאך, אין ארץ ישראל טאר מען נישט ארויסגעבן ביז די גאווערמענט בית משפט זאגט מען מעג ארויסגעבן א נאמען פון א חזיר טאר מען נישט ארויסגעבן, ביי אונז קענסטו ארויסגעבן נאר טאמער געבסט א פאלשע זאך קען מען דיך סוען, אבער טאמער האסטו געזאגט גוט ביסטו גוט. עניוועי, איז ס'דא איינער וואס האט נעבעך אפגעטשעפעט קינדער פון פינף ביז זיבן יאר, אסאך קינדער, און א חודש שפעטער, יעצט דורך א חודש, האט דער בית משפט געזאגט אז מ'מעג ארויסגעבן זיין נאמען, ער איז דרײַ און דרײַסיק יאר אלט, ער הייסט אליאל מאקסע, ער וואוינט אין אשדוד, און זיי זאגן אז אסאך יארן האט ער מיט געפערליכע אכזרות גע. פאַן קינדער, קליינע קינדער, אַרײַנגעשטופּט זײַן גרויסן פּיפּיק אין זייער קליינע לעכעלעך און אַזוי ווײַטער. איטס אָנבעליוועבל! און זיי זענען געווען צווישן פֿינף און זיבן יאָר. איז במילא האָבן די דרײַ שופטים מחליט געווען אַז מען מוז אַרויסגעבן זײַן נאָמען און מען האָט אים געמאַכט אַז ער גייט זעקס יאָר אין תפיסה און ער דאַרף באַצאָלן הונדערט טויזנט שקל פאַר די אַלע וואָס זיי קומען זאָגן אַז ער האָט מיט זיי געטאָטשט. יעצט ער האָט מודה געווען אַז במשך פון אַ סך יאָרן האָט ער געטאָטשט. א סאך קינדער אין די חרדישע שטעט, צוויי קינדער זענען געווען פינף יאר, צוויי טעכטער זענען געווען זעקס און זיבן, און דאס איז אלס ארויסגעקומען. איינער פון די קינדער וואס ער איז געווארן נפגע האט עדות געזאגט אין בית משפט אין תל אביב אז די געפערליכע דרוק וואס די קהילות לייגן ארויף אז מען זאל נישט ארויסקומען מיט א חזיר, אז ער אליינס האט שוין געוואלט עטליכע מאל אויפגעבן. יעצט דער מאקסע האט געלערנט אסאך יארן אין ישיבות, זעט אויס ער האט געהאט וואס צו לערנען דארט, און ער האט אויך געלערנט כולל, און למעשה האט מען געזאגט זיינע עלטערן זאלן גיין מיט אים פאר טיפול, ביי איין און צוואַנציק האט ער חתונה געהאט, און זיין ווייב האט געזען אז ער גייט פאר טיפולים און אז ער איז אביסל צופידלט, האט זי געזאגט ליסען איי דידענט געט מעריד פאר דיס, און גיב מיר א גט און לאז מיך ארויס. יעצט די לויער, די פרקליטות, דאס מיינט די רעגירונג, האט פארלאנגט אז מען זאל אים געבן פֿערצן יאר תפיסה, און ער זאל מוזן באצאלן פאר די אלע וועם ער האט נעבעך געטון וואס מען טאר נישט. א פארשאלטענער לויער האט געטענה'ט אזוי ווי ער האט עס נישט געטוהן מיט אלימות, ער האט נישט געטוהן מיט כח, ער האט נאר צוגערעדט די קינד און געגעבן א טשונגאם מיט א צוקערל און נאכדעם האט ער געגעבן א שטופ אריין, האט ער געטענה'ט אז דאס איז נישט אזוי הארב, איר הערט וואס דא טוט זיך? זיין לויער האט אויך געבעטן אז מען זאל נישט ארויסגעבן זיין נאמען, אבער די פרקליטות האט זיך אויסגעלאכט, זיי האבן געזאגט ס'איז פינישט, ס'גייט ארויס אין אלע גאסן ווייל מען מוז וויסן מען זאל זיך וואטשן פארן. ער האט געשריגן אין בית משפט אז ס'טוט אים זייער לייד פאר די אלע זאכן וואס ער האט געטון, און ער זאגט אז ער ברויך האבן עזרה טיפולית, האבן די שופטים געזאגט, ער'ט זיצן אין תפיסה, ס'איז שוין נישט, ער וועט שוין נישט ברויכן די אלע זאכן, ס'וועט נישט זיין וועמען צו שטופן. עניוועי, למעשה האט מען אים געגעבן זעקס יאר תפיסה בפועל, אויך ווייל ער האט מודה געווען, איך זאג ענק, ווען מ'איז מודה איז עס אן אנדערע זאך, ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור און סוכות, די זעלבע איז ביים אייבערשטן אויך. אז מען לייקענט זאגט דער אייבערשטער איה איך האב ווידיאוס, אבער ווען מען לייקענט נישט רעכנט זיך דער אייבערשטער מיט דעם. דאס איז וידוי פון רבינו יונה דארף באצאלן פאר יעדן נעבעך וואס ער האט אפגעהארגעט ווער ס'קומט פאראויס. יעצט פריער אין תשע"ח האט ער אפגערעיפט א קינד און מען האט נישט געקענט פונקטליך זעהן אויף די קעמערע זיין פנים האט מען גענומען די די ען עי און מען האט געזעהן אז ס'איז יא ער. ס'איז אויך דעמאלטס ארויפגעקומען אז ס'איז דא נאך צוויי קאמפלעינטס און מען האט צוזאמגעשטעלט די די ען עי. ס'מורא'דיג רבותי, מ'טאר נישט זינדיגן, ס'שטייט עין רואה מיינט מען נישט דעם אייבערשטנ'ס אויג, ס'איז זיכער אז דעם אייבערשטנ'ס אויג זעהט, אבער מ'דארף נישט אנקומען צום אייבערשטנ'ס אויג, עס איז דא איבעראל, ס'איז דא די ען עי, ס'איז דא מצלמות, קעמערעס, דאס אלעס זאגט אויס דעם אמת. יעצט, דער וואס ער שרייבט דעם ארטיקל אין חדרי חרדים שרייבט ער על פי פסק הלכה, פון א רב וואס די חדרי חרדים האט, יעדעס מאל דארפן זיך וויסן צו זיי מעגן ארויס שטעלן צו ס'הייסט לשון הרע צו נישט, שרייבן זיי קלאר אז מ'האט געפסקנט אז מ'זאל ארויס שטעלן דעם נאמען, פארוואס? ווייל ער איז מסוכן לציבור און יעדער דארף דאס וויסן, און איך טענה בכלל אפילו ער'ט זיין אין תפיסה דארף מען דאס אויך וויסן, ווייל די וואס מ'האט איבערגעלאזט דא אינדרויסן גלייבן נאכנישט, ס'נאך דא היינט, איינער האט מיר געזאגט ס'נאך דא היינט וואס זאגן נחום ראזענבערג איז פול אוו. באלאוני. כולו באלאוני. יא יא קינדער איך האב ליב סאלאמי נישט באלאוני. הערטס אויף מיט די שטותים סאקמערע קאקמערע בהמות. יעצט איז דא א מענטש וואס ער איז אנטלאפן פון די תפיסה פון ארץ ישראל ער איז א ספרדישע פרענק ער האט זיך געלאזט וואקסן א שיינע לאנגע בארד און ער איז געפארן ערגעץ אין ארגענטינע. דארטן ביי די ספרדים, און ער איז גאר געווארן א משגיח אויף כשרות, האט זיך געלאזט וואקסן א בארד, און דרייט זיך מיט א, יעדער ווייסט אלס א בעל תשובה, אבער נישט אז ער האט, ער איז אנטלאפן פון די תפיסה ווייל ער האט געטון מעשים אשר לא יעשו, האט אן אנדערן נאמען, שי בוסעקא, אזוי הייסט ער, און יעצט איז ער דערגאנגען אז מען זוכט אים גאר אין ארץ ישראל. עטס פארשטייטס ווי נישט כשר אונזערע כשרות איז? קיינער האט אים נישט געפרעגט, ער זאגט ער וויל ווערן א משגיח פאר כשרות האט מען אים גראד גענומען. איינער האט מיר געזאגט יעצט אפאר וואכן צוריק, איך זעה דו דרייסט דאך דיך ליידיג, דו האסט דאך נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, ס'איז דא דא עפעס א קעז פאבריק אין אפסטעיט ניו יארק און מ'זוכט א משגיח, זאג איך אים איך פארשטיי דאך נישט צו קעז, זאגט ער דו דארפסט נאר קומען מ'דארף דיך האבן דארט און דעטס איט, פרעג איך אים דו דארפסט דווקא נחום ראזענבערג, זאגט ער ניין ברענג מיר א חבר איז אויך גוט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. יעצט כ'האב געוואלט

פארט, סאו מעיק יור פלענס אקארדינגלי, מען ריכט זיך אויף פֿופֿציק טויזענט צולאזטע גוים, און היינט מעג מען דאך שוין רייכערן מאריוואנא, יעצט מענטשן וועלן פרעגן צו וואס פעלט אויס נאך אזוינפיל יארן צו פארציילן די מעשה, קודם כל די צוויי קינדערלעך האבן עס נישט פארגעסן, זיי האבן נעבעך ביידע חתונה געהאט, גע'גט, איינע חתונה געהאט אויף קראונייטס, וואו האסטו יענעם אפגעהארגעט? איך בין געווען ווער ס'האט פארהירט דעמאלטס ביי די צעלים מ'זאל דעם שייגעץ ארויסווארפן, פארשטייסט וואס דו טוסט זיך? קלויזנבורג האט אים נאך געוואלט פארגלעטן, יעצט די מיידלעך זענען נאכנישט ארויסגעקראכן פון זייער טראמא, פארוואס זאל מען אים לאזן ארויסקריכן? זאל ער גיין אין די שטאט און יעדער זאל וויסן אז ער איז א חזיר, און קיינער זאל זיך נישט חבר'ן מיט אים און נישט לאזן די קינדער לעבן אים. און וועמען ס'געפעלט נישט קען אויפהענגען, איך האב ענק שוין געזאגט, יעצט האטס איינס פון צוויי בריירות, אדער איז דא א ליגעל סיסטעם, מ'גייט אין קאורט, אהרן האט זיך אונז דאך אזוי אויסגעלערנט, די די טייטלבוימס האבן אונז אזוי אויסגעלערנט, אדער איז דא א סיסטעם,

וואס ער האט איר אויך געטאטשט. ער האט געזאגט ער וויל זיך גיין שמד'ן, ער וויל זי האבן, זי איז זייער א זיסע שיקסע. און זי געגאנגען, זי האט ארויסגעשטעלט א צעטל אויף די וואנט, זי האט באשריבן די גאנצע זאך. די ווידיאו קעמערעס ארבעטן נישט ווייל דאס איז נוסח סאטמער קאקמער, ס'איז געמאכט ווייסט אז דו זאלסט מורא האבן, אבער ס'איז גארנישט. למעשה זענט עטס רשעים ארורים, דאס איז אלעס וואס עטס זענטס. יעצט איז דא נאך א פאל פון נאך א מיידל, זי האט ווידער געקאלט. זיי זאגן אז ער איז בערך א דרייסיג יעריגער יונגערמאן, קודם זיי געזאגט ער איז א קלענערער ווייל ער האט זיך איבערגעדעקט אזוי ווי עפעס א טלית מיטן רעקל ווען ער איז ארויסגעלאפן, זיי זאגן ניין ער איז שוין לעיטע דרייסיג, זיי טרייען צו דערגיין ווער ער איז, קיינער וויל נישט קומען פאראויס כדרכו אזוי ווי אין ווילימסבורג, געזונטערהייט, כ'וויל ענק נאר זאגן, שיקסט א מיידל אויף ווילסאן סטריט, שי קאמס האום רעיפד, איטס יור פאולט, וויל איך ווארענען ענק עטס זאלטס עס נישט טון, ס'איז ארויפגעלייגט גראד אויף וואטסעפפ. ענד יו העוו טו דו יור האומווארק, איך בין נישט דא צו טון ענקער האומווארק, ביקאוז אין די בעסט טיים איך וועל טון ענקער האומווארק וועט עטס נאך ארויסשטעלן אז איך בין דער מנוול, סאו כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, גאט זאל ענק באצאלן פאר דעם רשעות וואס עטס האטס געטון פאר מיר פאר גארנישט, און יעדער וואס איז געווען אינוואלווד אפילו זאלי קאהן, און דער הינט האט געמוזט אונטערשרייבן ווייל משה גאב האט אים געצווינגען ווייל ברוך מרדכי לעבאוויטש זאל נישט דארפן גיין אין דזשעיל און זאל קענען ווייטער ארומגיין מיט די הענגעדיגע ערווה. דאס איז ווי סאטמאר איז אלץ געווען, ס'נישט קיין נייעס, ס'נאר אינטערעסאנט וויאזוי מ'געט דאס איבער פון פעמילי צו פעמילי און פון דזשענערעישאן צו דזשענערעישאן, קיינעם פאלט נישט ביי דאס העסט טו סטאפ וואן דעי. יעצט מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, עטס ווייסט אין ארץ ישראל לאזט נישט די משרד הבריאות מער ווי צען פרויען אין א מקווה.

די צווייטע מקווה, ווייל די ערשטע איז שוין געווען היינט צען פרויען, איז האב איך אפגעקאלט צו ס'איז טאקע אזוי שטרענג, זאגן זיי זייט דו האסט איבערגעקערט די וועלט, זייט דו האסט דאך איבערגעקערט די וועלט מיט דעם אז ס'איז דא אזא דיזיז וואס עסט אויף די פלייש פון די מענטש, זייט דעמאלטס, איך ווייס זיי האבן עס גענומען ערנסט, ווייל יצחק יוסף האט נאך געזאגט ער נעמט עס ערנסט, און ס'איז געווען אין די ועד הארצי למען טהרת המשפחה האבן געזאגט זיי נעמען עס ערנסט, נאך ס'איז אריינגעשיקט צייטונגען איינס נאך דאס אנדערע, א יונגעל איז געגאנגען זיך באדן פון אכט יאר און ס'האט אים אויפגעגעסן און דערהארגעט. א פרוי געגאנגען צו א פראפעשענעל מענעקיור פאר די פיס, איז מען האט איין טראפעלע מער אפגעשניטן די נאגל, עס האט אנגעהויבן אביסל צו בלוטן, מען האט עס גראד אפגעשטעלט, און זי איז אהיים געגאנגען, און זי האט עס באקומען די קראנקהייט אינעם וואסער, שוין. סא רבותי איך וויל ענק בעטן, ס'דא מקווה'ס וואס ס'גייען הונדערט און מער.

כ'האב נישט געוואוסט. איך פאר יעצט אויכעט, איך בין אויף א מעידזשער הייוועי, איך פאר וועגן א מקווה, פשוט צו טוישן די וואסער, דער רב האט שוין צען יאר נישט געטוישט, אה, ער קען באשטיין צו טוישן. כ'האב געהאט מיט אים א גרויסן פראבלעם, ווייל ער טענה'ט ער איז אין א ריזארט עריע, עס קענען קומען צוואנציג דרייסיג פרויען א נאכט, אבער נאר ווען? דאנערשטאג ביינאכט, פרייטאג ביינאכט און שבת ביינאכט. א גאנצע וואך איז א ריזארט עריע. און איך בין אראפגעפארן, איך האב געוואוסט אז מען גייט יעצט טוישן די דאס וואסער, אזוי ווי עס האט זיך געמאכט, ס'איז די ווינטן האט פארבלאזן אביסל די וואלקענעס, הערשט גייט עס אט הערשט רעגענען פרייטאג צונאכטס, זאגט ער איך לאז נישט טוישן, פארוואס נישט? ווייל דעמאלטס די אלע פרויען וואס זיי גייען דא זיי פארלאזן זיך און נישטא וואו צו גיין, מילא זאגט ער ס'איז אינמיטן די וואך קענען זיי נעמען א קאר פון דא פֿיר שעה אוועק איז דא א מקווה זיי קענען ערגעץ עניוועי נישט פארן, אבער אז ס'איז יעצט פרייטאג צונאכטס האב איך גוט איך בין דארטן געווען כ'בין שוין צוריק געקומען און איך בין שוין יעצט נאכאמאל געפארן און היינט וואלט ברוך השם ס'האט זיך אנגעפילט ס'האט זיך נאכנישט אנגעפילט אינגאנצן. ס'איז כ'האב א חומרא אז אויב ס'פילט זיך נישט אן אינגאנצן מאך איך עס איבער. ווייל כ'ווייס נישט ווער ס'האט אריינגעגאסן דארט גימל לוגין צו וואס. אזוי האב איך מיך געפירט ביז יעצט. כ'האב אבער געזאגט דעם רב בפירוש דא וויל איך מיך נישט אזוי פירן ווייל איך זעה אז ס'איז א ריזארט עריע מ'מוז עס האבן דווקא זומער. אויב ס'וועט זיין א שיעור פון א האלבע מקווה וועל איך אנפילן דאס איבעריגע מיט שאובין בהמשכה. כ'האב מיר נישט מחמצן טון. מ'מעג עס טון? עס איז דא אויף דעם קשיות, לשיטת הראבד. וואס ער האלט אז מען טאר עס נישט טון טאמער מען לייגט אריין מער פון פֿערציק, די אלע זאכן ווייסן מיר אונז, אונז ווייסן מיר אבער נאך א זאך, מען דארף זיך רעכענען צו א פרוי האט א מקווה צו נישט, סאו ברוך השם מען האלט אויף א וועג. ווייבער זענען נישט אינדערהיים, ממילא ווייסט דאך קיינער נישט ווען דו קומסט אהיים, קען מען זיצן א גאנצע נאכט, ער זאגט ער קומט אהיים איז שוין פינעף און זעקסע פארטאגס און ער גייט שוין גראד דאווענען ווייל ער האט א גאנצע נאכט אפגעגעמבלט. און רבותי סאיז עפעס סאמטינג דעט ווי אלסא העוו טא מעיק שור ווי עדרעס איט, יעצט טוט מען דאס אדרעסירן. יעצט איז דא גרויסע נייעס פון ענגלאנד, מען האט פארהערט דעם מאכניווקער רבינ'ס תלמוד תורה, זאגן זיי אז פאר צוויי יאר צוריק האבן זיי עס גארנישט געקענט, יעצט קענען זיי שוין עפעס, זיי קענען נאר נישט גענוג נאך פון LGBT, זיי ווייסן נאך נישט די אלע זאכן, און. זיי ווייסן נישט גענוג פון קענטאליסיזם, פון קעטליקס, און ס'איז א גרויסער חורבן. איינער האט מיר געזאגט אז ווען מען קומט אריין, לייגט מען שנעל די ביכער אויפן טיש, זיי גייען אוועק, נעמט מען עס אראפ, מען זאגט מען טאר דאס נישט לערנען. סא בעיסיקלי וואסערע מעסעדזש קריגט דאס קינד? ער זאל זיין א גנב, א ליגענער, און א שייגעץ, און פארטיג. און אז מען זעט נישט, מעג מען טון וואס מען וויל קעגן דעם געזעץ. יעצט איך געדענק ווען סאקמער קאקמער פלעגן צאלן געלט אז מען זאל ארויסנעמען פון אלע זייערע ביכער דאס ווארט טעלעוויזשען,

סאו, עטס גייטס ענק אויסלערנען? עטס האטס ארויסגעווארפן קינדער? דעם אייבערשטן האט עס נישט געפאלן און יעצט גייט מען ענק אלע ארויסווארפן? שוין מער קיין פרייוועט סקולס חס ושלום. שוין, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, יעצט איז דער אייבערשטער נישט ערנסט, וויאזוי זאגט דוד המלך אין תהילים, יושב בשמים ישחק, השם ילעג למו.

כ'האב אמאל שוין געזאגט א גאנצע אריכות, כ'וועל נאך אמאל רעדן וועגן דעם. נאכדעם איז דא חיים של חילוץ עצמות, דאס איז חודש ניסן, חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא, דאס איז חודש אייר, חיים שאין בהם בושה וכלימה, דאס איז חודש סיוון, חיים של עושר וכבוד, דאס איז חודש תמוז, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, דאס איז חודש אב. נאך דעם חיים שימלא השם משאלות לבנו לטובה, דאס איז חודש אלול וואס מען בעט א גוט געבענטשט יאר, און דאס פאר דער חודש אב איז בעט מען חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, ווי קומט אריין אין חודש אב אהבת תורה ויראת שמים? יעצט אז געפונען מיר אין די גמרא מסכת פסחים דף נ ד עמוד ד' אז תורה איז איינע פון די זיבן זאכן וואס איז באשאפן געווארן פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, גמרא רעכנט אויס תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כסא הכבוד, בית המקדש, און שמו של משיח. וואס איז די פשט ס'איז באשאפן געווארן פאר די וועלט וואס האט געפעלט פאר די וועלט איז באשאפן געווארן? קען מען זאגן וואס שטייט אין מסכת פסחים דף ס ח עמוד ב' אז אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר וואס ס'שטייט אין ירמיה ל' ג' פסוק כ ה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי.

קלייד איז געלעגן בשוק העליון, ער האט אפילו נישט געוואוסט אז דארט ליגט אים דאס קלייד. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז נישט ער האט עס געטון בכוונה, נאר ער איז געווען אזוי פארטיפט אין לערנען אז ער האט אינגאנצן פארגעסן פון זיך. דאס איז דער ענין פון לערנען תורה מיט ליבשאפט. יעצט ווי קומט עס אריין דא אין דעם חודש אב? דארף מען דען עס אייביג נישט אזוי טון, לערנען תורה מיט ליבשאפט? דער תירוץ איז אזוי, מ'גיי מיר דורך דא א גאנצע מעשה פון א בית המקדש א ערשטן און א צווייטן און ס'איז געווארן חרוב, מאכט זיך א מענטש א חשבון אוי אויב אזוי האב איך דאך שוין גארנישט, כ'בין דאך פערטיג, זאגט מען דיר אבער ניין, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט תורה, תורה איז אזא מין זאך וואס ווען מ'לערנט היינט תורה איז מען מקריב א קרבן אויך, מ'לערנט מסכת פסחים איז מען מקריב א קרבן פסח, די פעקט אז ס'איז נישט דא קיין בית המקדש מיינט נישט אז אידישקייט איז אונטערגעגאנגען, ס'מיינט נאר אז דער בית המקדש אויף יענעם פלאץ דארטן וואס דאס האט לימיטעישאנס ווען מען מעג מקריב זיין און ווען נישט, ווען מען מוז ווען מען טאר נישט, דאס איז חרוב געווארן, אבער כל העוסק בעולה כאילו הקריב עולה, אפילו היינט בזמן הזה אויך. יעצט דער ענין פון לערנען תורה איז דא א מורא'דיגע זאך וואס ר' וועלוועלע בריסקער ברענגט, ס'איז א חידושי הגרי"ז, ער ברענגט עס אין הלכות ברכות, אז זיין טאטע וואס איז ר' חיים בריסקער האט מבאר געווען פארוואס נשים. מעגן מאכן א ברכת התורה, זענען דאך פטור פון לימוד התורה, האט ר' חיים בריסקער געזאגט אזוי, ברכת התורה איז נישט די ברכה אויף קיום המצוות של תלמוד תורה, נאר ס'איז א דין בפני עצמו אז די תורה דארף מען זיך פלאגן טאג און נאכט און אויף דעם מאכט מען די ברכה, און אזוי ווי מען געפינט מען אין מסכת ברכות דף כ"א עמוד ב' אויפן פסוק כי שם השם אקרא איז פארלאנגט עס א ברכה, ס'האט קיין שום שייכות נישט אז מען זאל לערנען כדי מען קענען מקיים זיין די מצוות, ס'איז א עקסטערע מצוה פאר זיך, יעצט פרויען זענען דאך פטור פון מצוות פון תלמוד תורה, אבער דעם ענין פון תלמוד תורה אליינס פון דעם זענען זיי נישט פטור, דאס האט דער אייבערשטער געגעבן פאר יעדן גלייך, און ממילא אויף דעם לימוד התורה, דאס איז באשאפן געווארן פאר די וועלט איז באשאפן געווארן, פארוואס? ווייל דאס איז אזא מין הויעכע זאך וואס דאס איז א. ברכה צו מאכן אויף לערנען תורה, און דאס לערנען תורה איז א מצוה פאר זיך, א עקסטערע זאך וואס האט גארנישט צו טון צו מ'איז יא חייב צו יא פטור, צו מ'זאל לערנען די מצוה צו נישט, דאס איז א מהות פאר זיך, און דאס מיינט די גמרא, רב אלעזר זאגט אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, וואלט אינגאנצן נישט געווען קיין שמים וארץ. איז דא צוויי זאכן אין תורה, ס'איז דא דער לימוד התורה וואס דורך דעם קען מען מקיים זיין מצוות נאכדעם, און ס'איז דא דער לימוד אליינס וואס דאס אליינס מאכט אז די וועלט זאל האבן א קיום. יעצט וועגן דעם חודש אב איז דא חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, אהבת תורה איז איין זאך מען זאל לערנען, און נאכדעם יראת שמים, די תורה ברענגט דאך דערצו, ס'זאגט דיר דאך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. אבער די אהבת תורה איז פאר זיך א מצוה און א מהות. יעצט דארף מען פארשטיין דאס אז סגייט אדורך אזא חודש אב און מזעהט דאך אז מ'איז אינגאנצן אינגאנצן אויסגעטוהן, מ'איז אויסגעטוהן, נישט דא קיין בית המקדש און נישט דא גארנישט, און מאכט זיך א מענטש א חשבון נו אויב אזוי נו בין איך דאך פערטיג, וואס האב איך פון דעם גאנצן איך פיר מיך ווייטער אידיש, איך לערן, איך טוה, וואס האב איך דערפון? זאלסטו וויסן אז אהבת התורה דאס האט נישט קיין שייכות, דער לימוד התורה האט קיין שום שייכות נישט מיט מציאות צו ס'איז דא בית המקדש צו נישט, און מען קען מיט די תורה טון אסאך העכער ווי ווען די בית המקדש איז געשטאנען, והא ראיה, קיינער זאגט נישט אז מען טאר נישט לערנען היינט מסכת פסחים און ס'זאל זיין כאילו הקריב פסח, אבער אין די צייט פון בית המקדש איז יא געווען, קומט אויס אז די שפלות וואס אונז האבן נישט קיין בית המקדש מאכט אונז אין א געוויסן וועג נאך אסאך גרעסער. און שטערקער אויך, און וועגן דעם האט אהבת תורה און יראת שמים צוטוהן דווקא צו חודש אב, אין חודש אב איז געווען דער חורבן פונעם ערשטן בית המקדש און פונעם צווייטן, ווייל ס'האט געפעלט אהבת תורה און יראת שמים, די גמרא זאגט אין מסכת יומא דף ט' עמוד א', זאגט די גמרא אז דער חורבן פון בית ראשון איז געווען וועגן דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים, און די זענען בעיקר בין אדם למקום. די חורבן בית שני איז געווען וועגן שנאת חינם, דאס איז די עיקר עבירה שבין אדם לחבירו. נאכדעם איז אויך געווען אין חודש אב דער חטא פון די מרגלים וואס זיי האבן גערעדט פון לשון הרע אויף ארץ ישראל. יעצט איז די צייט אז מען זאל צוריק זיך צוזאמנעמען חודש אב, אז מען זאל מאכן אהבת השם יתברך, אהבת התורה, און מען זאל צוריק תשובה טון. וועגן דעם הייסט עס אויכעט חודש אב. אב איז א טאטע, דער אייבישטער איז אונזער טאטע, און אז מען טוט תשובה אין אב וועט ער אונז אלעס מוחל זיין, כאטש אז מען האט אסאך צאמגעזינדיגט. יעצט אזוי ווי ס'דאך יעצט אין די ניין טעג און בית המקדש איז חרוב געווארן פאר שנאת חינם, האב איך געוואלט אביסל רעדן וואס דאס הייסט כבוד תלמידי חכמים, מענטשן מיינען איך רעד אזוי פיל איך זאג ער איז א דאס און דער האט דאס געטון יענץ, מענטשן מיינען אז איך מיין טאקע אלע ערליכע אידן, ניין ניין ניין ניין ניין איך רעד נאר די פאר מפורסמים וואס זיי טוען מעשים אשר לא יעשו. און איך וויל אז די יוגנט זאל וויסן אז מען דארף האבן דרך ארץ פאר תלמידי חכמים. ס'שטייט אין פרשת שלח. כי דבר השם בזה, ער האט פארשעמט דעם אייבערשטנ'ס רייד ואת מצוותו הפר, און ער האט דעם אייבערשטנ'ס מצוות צושטערט, הכרת תכרת, ער זאל פארשניטן. ווערן הנפש ההיא עונה בה. דאס איז אין פרשת שלח, פסוק, קאפיטל ט"ו, פסוק ל"א. יעצט ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אין יורה דעה אין רמ"ג, סעיף ו', עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים, ס'איז א גרויס עבירה מ'זאל מבזה זיין תלמידי חכמים, או לשנאן, אדער זיי פיינט צו האבן, וכל המבזה את החכמים ווען איינער איז מבזה חכמים אין לו חלק לעולם הבא. והוא בכלל, און ער ווערט אריינגערעכנט. פון דעם וואס עס שטייט אין פסוק כי דבר ה' בזה, אז פונקט אזוי ווי ער טוט דעם אייבערשטנ'ס ווערטער פארמיסן, איז פונקט די זעלבע ווען מען טוט א תלמיד חכם'ס ווערטער פארמיסן. יעצט, דער חפץ חיים אין הלכות לשון הרע אין כלל ח' שרייבט, ידוע, ס'איז באוויסט, גודל עונשו של המבזה תלמידי חכמים, ס'איז באוויסט דער עונש פון איינער וואס איז מבזה תלמידי חכמים, שאין לו חלק לעולם הבא. אזוי זאגט די גמרא אין סנהדרין דף צ"ט עמוד ב'. יעצט, אך היצר הרע, דער יצר הרע טוט צורעדן א מענטש אז ס'איז נישט שייך דער ענין פון דין מבזה תלמיד חכם, נאר אין די צייט פון די גמרא ווען זענען געווען גרויסע תלמידי חכמים, אבער אויף די תלמידי חכמים אין אונזער דור, זאגט דער יצר הרע אז ביי זיי איז נישט שייך דער ענין פון מבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא, זאגט דער חפץ חיים וזהו טעות גמור, כל תלמיד חכם הוא לפי הדור, יעדער תלמיד חכם איז לויטן דור, ואפילו בזמנינו אם הוא רק ראוי להורות, אז ער איז ראוי צו פסק'נען, ויגע בתורה און ער פלאגט זיך אין תורה, נקרא תלמיד חכם, והמבזה אותו, ווער ס'פארשעמט אים אפילו בדברים בעלמא, סתם זאכן וועלטליכע זאכן.

ס'איז דא א אינטערעסאנטע זאך מען דערציילט, כ'ווייס נישט צו עטס ווייסטס, ר' משה פיינשטיין איז אוועק, איז געווען די לוויה דא אין אמעריקע תענית אסתר, און אין ארץ ישראל איז עס געווען שושן פורים, וויאזוי? דער פליגער איז עפעס געפארן, און ר' דוד האט מיר פארציילט, זיין זון, אז פלוצלינג אינמיטן פארן נאך פינף זעקס שעה האט מען געהייסן דעם פליגער זאל מאכן בואי בשלום און זאל צוריקפארן פון ווי ער איז געקומען. קיינער האט נישט געוואוסט פארוואס. שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז נישט נאר זיין פליגער האט מען געהייסן זאלן צוריק פארן אבער אלע פליגערס וואס זענען אדורך געפארן פון די וועסט אויף די איסט האט מען געזאגט סטאפ טורן בעק פון ווי דו ביסט געקומען. שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז אמעריקע האט געדארפט האבן די עיר ספעיס ווייל זיי האבן דעמאלטס באמבארדירט איראק. האט מיר דערציילט ר' דוד אז זיין טאטע איז צוריק געפארן מיטן פליגער האט מען בכלל אין אמעריקע נישט געקענט לאנדן ס'געווען אזויפיל פליגערס אין די לופט מ'האט נישט געקענט לאנדן האט מען געזאגט זיין פליגער זאל לאנדן אין מאנטריאל. דארט געלאנדעט, מ'האט נישט געעפנט די טיר, מ'האט קיינעם נישט ארויסגעלאזט, קיינער האט נישט געוואוסט, אפילו די פיילעטס האבן נישט געוואוסט, זיי האבן געזאגט דאס איז די ארדערס וואס אונז האמיר באקומען פון די יונייטעד סטעיטס ארמי. שוין, ר' משה איז געשטאנען אפאר שעה אין מאנטריאל, נאכדעם האט זיך דער פליגער אויפגעהויבן און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, איז במילא איז ר' משה אנגעקומען אויף ארץ ישראל, ער וואלט געדארפט אנקומען וואלט ער געדארפט אנקומען נאך פורים, אבער ער איז שוין אנגעקומען שושן פורים, איז געווען דארטן. א גרויסער תלמיד חכם, א מענטש וואס בקיצור, און ער האט אנגעהויבן צו פארפירן זייער זייער ווילד, א חוצפה, כלל ישראל דארף האבן א פורים, כלל ישראל דארף האבן א שושן פורים, איז געשטארבן א איד, מילא איז געשטארבן א איד, האט מען מבטל געווען אלע זאכן, ר' מוישע'ס לוויה איז דאך געווען עפעס א שם דבר פון א לוויה, און ער האט זיך שטארק צוזאמגערעדט, שוין. דער סוף איז געווען אז ער האט אנגעהויבן צו באקומען משונה'דיגע קאפ ווייטאג, מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל, מ'האט נישט געקענט דערגיין וואס דאס איז. בקיצור, האט אים איינער געפרעגט, א תלמיד חכם, אפשר האסטו מבזה געווען א תלמיד חכם? זאגט ער, הער אויס, כ'האב געזאגט אז ר' מוישע'ס לוויה דארף נישט פארהרג'ענען גאנץ כלל ישראל'ס פורים. סא בקיצור איז, ניין, מ'האט נישט געהאלטן אז דאס, כ'מיין א מענטש רעדט, דו ווייסט דאך ווען יעדער זאל כאפן אן עונש פאר וואס ער רעדט וואלט מען געווען אלע אין שפיטאל. קיצור איז דא ס'דא אין ארץ ישראל איז דא אזא זאך ס'הייסט גורל פונעם גר"א דער גר"א האט געמאכט אז מ'מאכט אויף א חומש חמשה חומשי תורה און מ'מאכט אויף א חומש און מ'ציילט זיבן פרשות נאך דעם זיבן זיבן סדר זיבן פרשות נאך דעם זיבן עמודים זיבן בלעטער נאך דעם זיבן עמודים און נאך דעם זיבן שורות און נאך דעם זיבן ווערטער און נאך דעם זיבן אותיות די אכטער אות דארט שטייט די גאנצע זאך. וואס מ'איז דיר מודיע פון הימל. עס איז דא אזאלכע וואס זיי קענען דאס זייער גוט, אין ארץ ישראל איז דא אסאך אזאלכע פון די ליטווישע וואס זיי ליגן אין דעם און זיי קענען דאס, שוין, מ'איז געגאנגען מען האט גענומען איינער פון די מענטשן זאל קוקן וואס דא גייט פאר, האט מען געמאכט דאס אלעס וואס איך זאג ענק, וויאזוי מען מאכט דעם גורל הגר"א, און אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, מורא'דיג, עס איז ארויסגעקומען דער פסוק. אין פרשת בהעלותך, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, נאכדעם כאפט ער זיך אויויויויויויוי איך בין דאך דער וואס האט צאמגערעדט אויף אים כל דבר אסור, און ממילא איך האב צאמגערעדט, דארף איך דאך תשובה טון, האט מען אים געזאגט אז ער זאל שוין גיין פון דער היים ער איז קראנק, זאל שוין גיין צו זיין ציון דארטן ווי מען לייגט אים יעצט אריין און זאל אים איבערבעטן, ווייל אזוי שטייט אין שלחן ערוך אז מען רעדט אויף א גדול הדור, הוהוהוה, האט ער געזאגט אויב אזוי וועט ער מיטנעמען נאך ניין מענטשן און מ'וועט מאכן א. בעטן מחילה פון ר' משה, דער מענטש האט אזוי געטון, גייען הר המנוחות, און ער האט געבעטן מחילה, און אפאר מינוט שפעטער האט אים אויפגעהערט דער קאפ וויי צו טון. אויפן הייליגן חידא פארציילט מען אז איינמאל האט ער געשריבן א בריוו פאר די חשובע מענטשן אין וועראנא, ס'איז א שטאט אין איטאלי, ס'איז געווען א מענטש וואס איז געווען א גרויסער מחוצף קעגן רבנים, ער פלעגט רעדן און טוהן. איין טאג, ס'איז געווען שבת, ס'איז געווען כ ד שבט, איז ער פלוצלינג צוזאמגעפאלן און געשטארבן. די דאקטוירים האבן געזאגט מען מוז אים עפענען דעם קאפ ווייל מען וויל זעהן פון וואס ער איז געשטארבן, ווייל נארמאל דאך נישט קיין שום ריזען פארוואס ער איז געשטארבן, איז אפשר האט מען אים געהארגעט? עניוועי, האבן אים די רבנים געזאגט, אזוי שרייבט דער חיד א, די רבנים האבן געזאגט, ס'שטייט אין די גמרא והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה זאלסט נישט אפגעבריהט ווערן, ער איז אפגעבריהט געווארן פון דעם וואס ער האט געטשעפעט מיט רבנן. יעצט ס'איז דא א באקאנטע בריוו וואס ר' מרדכי פון אשמינא איז געווען א גרויסער בעל מופת מפורסם אין גאנץ גאליציע און אין די ליטע, און ער שרייבט א בריוו ס'איז אים געשעהן אין היי אלפים שין היי אין עיר סלוניקא, ער שרייבט אזוי. עס איז געווען א רב וואס ער האט געהייסן רבי יוסף בן לב, דאס איז דער באקאנטער מהרי בן לב, ס'ווערט צוגעברענגט אין בית יוסף זייער אסאך מאל, עס איז געווען דריי יוסף'ס, עס איז געווען דער רבי יוסף, דער מהרי בן לב, נאכדעם איז געווען נאך א יוסף, איז געווען דער בית יוסף, און נאך א יוסף, איז דער בית יוסף ברענגט אז דעם טעם פארוואס דער בית יוסף האט זוכה געווען צו שרייבן דעם חיבור, פון בית יוסף איז ווייל ער איז געווען זייער זייער א א מענטש וואס האט מוותר געווען אויף אלעם ער איז נישט געווען קיין קפדן עניוועי די מהרי בן לב האט געפסקנט אמאל א דין תורה און ער האט געפסקנט קעגן א מענטש קיצור די מענטש האט געטראפן די מהרי בן לב אין די גאס איז האט אים אפגעווארט און האט אים דערלאנגט א פראסק א יעדער זאל זעהן און קיינער האט נישט מוחה געווען ווייל ער איז געווען א איד אן עושר און מען האט פאר אים מורא געהאט. בקיצור, ווען ער איז אנגעקומען אין א געשעפט האט ער זיך צוריסן די קליידער וואס האט אים זייער וויי געטון א בזיון תלמיד חכם, און ער האט גארנישט געזאגט. יעצט די פלאץ וואס האט פארקויפט די בשמים די קאלאון, מסתמא דאס בשמים קאלאון, איז אריינגעגאנגען דער בעל הבית וואס האט געגעבן א פראסק פארן מהרי בן לב האט אים געגעבן א פראסק, האט ער געזען אז אין זיין סטאר איז דא א ריזיגע ראט, האט ער געוואלט צוגיין נאנט צו דעם ראט ער זאל אים ארויסווארפן. און פון דארט איז אראפגעפאלן די לייכטער און ס'איז געווארן א גרויסער פייער, און ס'איז ארויפגעגאנגען אין פייער פינף טויזנט אידישע הייזער און אסאך בתי כנסיות און בתי מדרשות, און דער מספר פון וויפיל מענטשן זענען געהארגעט געווארן איז אנגעקומען צו. דרײַ הונדערט און פֿערצן, מנין שקי שין ד' יוד. דעם בריוו שרייבט ר' מרדכי פון אשמינע אין שנת ת ר מ א, דאס איז געווען דרײַ הונדערט און זעקס און דרײַסיק יאר נאך דעם וואס איז געשען די מעשה אין סלאניקי. דער גרויסער צדיק דער וואס האט געמאכט אסאך מופתים האט באשריבן די מעשה, שרייבט ער ברוך השם יום ו' כ ח שבט ת ר מ א פה קהילה בוטען, שרייבט ער דעם בריוו, כבוד ידידי וידיד השם וידיד נפשי הרב הגאון החריף ובקי סיני ועוקר הרים הרב הצדיק הגאון המפורסם כבוד שם תפארתו ר' פנחס מיכל הרב דקהילה קדושה אנטיפאלע שרייבט ער עם אזוי איך וויל דיר פארציילן וואס איז געשעהן מיט מיר א מעשה און זאלסט עס האלטן אז ס'וועט דיר אמאל צוניץ קומען ערב יום כיפור האב איך געלערנט א שיעור פון מיינע שיעורים און געפאלן אויף מיר א שלאף און איך בין געשלאפן דאס איז געווען ערב יום כיפור אבער עס איז געווען ביינאכט פון ערב יום כיפור איז געקומען צו מיר א מענטש מיט א לאנגע בארד און ער געט מיך א כאפ אן און ער פרעגט מיך מה לך נרדם וואס שלאפסטו קום קרא אל אלקים גיי רוף צום אייבערשטן כ'האב מיך געגעבן א דערשרעק און א וועק אויף און מיך געקלערט חלומות שוא ידברו ס'איז גארנישט.

דערשראקן און ער האט זיך אויפגעוועקט. ער האט אבער נישט געקענט צוריק גיין שלאפן. ס'איז געקומען יום כיפור ביינאכט, סא דאס איז געווען די נאכט צו יום כיפור, יעצט איז שוין די נאכט פון יום כיפור, האט ער אנגעהויבן זייער צו וויינען ביים דאווענען מיט אלעם, ער האט נישט געוואוסט וואס איז דאס גרויסע געוויינעכטס, וואס גייט דא פאר, געהאט א זייער א דערשראקענעם יום טוב. ביז שמיני עצרת. שמיני עצרת איז ער ווידער געשלאפן אין די סוכה, און ס'איז געקומען דער זעלבער מענטש אנגעטון מיט ווייסע קליידער, ער איז געווען זייער גרויס און הויעך, און ער האט געלאכטן, און ער האט געזאגט זאלסט וויסן אז דאס וואס דו האסט געוויינט פון יום כיפור ביז יעצט האט זייער שטארק געהאלפן זאלסט מבטל זיין א גזירה. פרעגט ער אים וואסערע גזירה? האט ער געווארט צו הערן וואס די גזירה איז, און ער האט עס נישט געענטפערט. נאכדעם איז געשעהן נאכאמאל אז ביי שמיני עצרת ביינאכט איז אויף אים ארויפגעקומען א מורא'דיגע שמחה, ער האט נישט געוואוסט אפילו וואס די שמחה איז, און שמחת תורה ביינאכט ווען ער האט זיך געלייגט שלאפן איז נאכאמאל געקומען דער מענטש אנגעטון מיט ווייסע קליידער און ער איז צוגעקומען און ער האט געזאגט ווי לאנג עסטו מיך נאך מטריח זיין אז איך זאל קומען פון מיין הויעכן פלאץ אין גן עדן און איך זאל דיר מודיע זיין וואס ס'ווארט אויף דיר? נאר אין זכות פון די תורה און זכות פון די תנאים און די אמוראים וואס דו לערנסט און דו פלאגסט זיך, פלאגסט זיך אויף גמרא און די אלע זאכן, וועל איך דיר זאגן וואס די שליחות איז. האט ער געזאגט אזוי, זאלסט וויסן, איך בין דער מהר"י בן לב. ווען איך האב דא געלעבט, איך האב גע'פסק'נט אמאל א דין תורה קעגן א גביר, זענען זיי ביידע ארויסגעגאנגען, און דער וואס האט פארלוירן האט מיר דערלאנגט א פראסק ברבים אויף מיין באק. און דאס איז אויסגעקריצט אויף זיינע ביינער ביז צום היינטיגן טאג, און ער האט נישט קיין שום תקומה, און מען האט גע'פסק'נט אין הימל אזוי ווי דו ביסט אן אייניקל פון דעם מענטש, געבט מען דיר א געלעגנהייט זאלסט מתקן זיין, כדי יענער מענטש זאל קענען האבן א תיקון, האט ער אים געפרעגט, נו, איך בין דאך נישט א איד וואס איך בין עוסק מיט תעניתים, מיט יחודים און כוונות, האט ער געזאגט, דו דארפסט גארנישט טון מער, זאלסט קויפן א ספר מהר"י בן לב. זאלסט לערנען דערין בקביעות ביז דו זאלסט קענען פון אנפאנג ביז צום סוף, ס'איז א שגור בפיך, דעמאלטס עט דער עלטער עלטער עלטער זיידע האבן א תקומה און ער'ט קענען ארויפגיין אין הויעכע מדריגות, פרעגט ער אים וויפיל, לאמיר זאגן כ'וועל שוין קענען דאס אלעס, וויפיל צייט זאל איך לערנען אנהאלטן דאס לערנען, האט ער אים געזאגט נישט ווייניגער. פון פיר יאר. בקיצור איז דער ר' פנחס מאנטיפאלי געגאנגען געקויפט דעם שאלות ותשובות און ער האט געלערנט. אזוי שרייבט דער איד שרייבט עס א בריוו פאר א חבר. יעצט איך האב אריינגעטראכט פון די מעשה פון ווען ס'איז געשעהן איז געשעהן אין שנת ש"ה ביז צום בריוו תרמ"א איז דורך געגאנגען דרײַ הונדערט. און זעקס און דרײַסיק יאר, און ער האט נאך אלץ נישט געהאט קיין תיקון ווייל ער האט א פראסק געטאן פאר א תלמיד חכם. יעצט לאידך גיסא ווען א מענטש זעהט אז ס'טוט זיך געוואלדיגע הירוס הדת, די כשרות איז נישט אין ארדענונג, די צניעות פאר קינדער איז נישט אין ארדענונג, מ'טוט וואס מ'טאר נישט מיט קינדער, עס דארף מען וויסן, ווען ס'געשעהט אזא זאך, מוז א מענטש טוהן השתדלות וויפיל ער קען, ער טאר נישט ווארטן אויף קיין ניסים, און ער טאר זיך נישט פארלאזן אויף א נס, ווייל אז ער פארלאזט זיך אויף ניסים, טוהט עס דער אייבערשטער פון אים נאך דערמאנען. ס'דא אין ספר פלא יועץ, ס'איז ביי אות שמירה, ברענגט ער, מסכת ברכות דף ל"ב, איז דא א מעשה בחסיד אחד, חסיד האט מתפלל געווען אויפן וועג, איז געקומען א שר, ער האט אים געזאגט שלום, און ער האט אים נישט צוריק געענטפערט, ער האט געווארט ביז ער האט געענדיגט צו דאווענען, נאכדעם ווען ער האט געענדיגט צו דאווענען האט ער אים געזאגט, דו ליידיגער יונג, שטייט דאך אין די תורה רק השמר לך ושמור נפשך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, און איך האב דיר געגעבן שלום, פארוואס האסטו מיר נישט צוריק געגעבן שלום? איז ווען איך שנייד יעצט אפ דיין קאפ מיט א שווערד, ווער וועט מאנען דיין בלוט, ווער וועט אפילו וויסן וואס דא איז געווען? האט ער אים געזאגט, דער חסיד האט אים געזאגט, ווארט איין מינוט, איך וועל דיר עס מסביר זיין, פרעגט ער.

מען האט אזוי ביליג געהענדלט די קינדער אין געוויסע זאכן און אין כשר'ע זאכן, און מען האט נישט געלערנט גענוג מיט די יונגע ווייבלעך און מיט די מיידלעך אז זיי זענען א איסור נידה, מען האט נישט געהאט געהעריג כשר'ע מקווה'ס, עס דארף צו זיין, עס איז א זיכערע זאך אז איינער מוז זיך אננעמען. יעצט ווערט געברענגט אין א ספר וואס דאס הייסט הגיונה המוסר, ער נעמט צאם אסאך אינטערעסאנטע שיינע זאכן, זאגט ער א מחלוקת לשם שמים איז דעמאלטס, ווען יעדע קאפ וויל אויסהערן וואס דער אנדערער האט צו זאגן. אזוי ווי ס'איז דיר, בית הלל, שמאי, זיי האבן אויסגעהערט און זיי האבן עס, די בית הלל האט עס געזאגט אזוי האלט בית שמאי און אונז האלט מיר אנדערש. למעשה טאמער וויל מען נישט אויסהערן וואס דער אנדערער האט צו זאגן, דעמאלטס ביסטו נישט מחויב צו די גאנצע זאך. יעצט. שטייט ביי קרח ויקהל עליהם קרח את כל העדה, וואס האט ער געטון? ער האט גענומען זיין גאנצן עולם און ער האט זיי צוזאם גענומען, ער האט נישט געלאזט זיי זאלן גיין צו משה רבינו און הערן וואס משה רבינו האט צו זאגן, וועגן דעם שטייט אויכעט אין פרק איזו מחלוקת שלא לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו, זיי צווישן זיך האבן זיך יעדער צוגעזאגט נאך א ליצנות אויף משה רבינו, ווי געווען משה רבינו זאל דארטן זיין, דאך סימן אז דאס איז געווען שלא לשם שמים. דאס זעלבע דא אויכעט, איך האב געטענה'ט צו די רבנים, איך וויל מיך אראפזעצן מיט ענק. ס'איז דא אזויפיל זנות אין די שטאט, אזויפיל ניאוף, אזויפיל אשת איש. די וואך האב איך געהאט א מורא'דיגן טעלעפאן, כ'האב דאך שוין אנגעהויבן צו רעדן אביסל מער ברייטער, כ'האב שוין געהאט א טעלעפאן קאל פון א פרוי. איך האב פארציילט אז א מיידל וואס ס'איז נבעלה געווארן צו אזא מענטש וואס זי איז אסור פאר אים, ס'איז זי טאר נישט חתונה מיט אים, און זי טאר נישט חתונה האבן צו א כהן אפילו זי איז נישט געווען פארהייראט. כ'האב עס אזוי געזאגט. פאר צוויי וואכן צו פאר דריי וואכן, קאלט מיך אפ א ווייבל און זי נעמט זיך וויינען. זי זאגט, מיין טאטע האט מיט מיר געוואוינט. איך האב דעמאלטס געזאגט, למשל ווי א טאטע וואוינט מיט א טאכטער, דאס איז אסור פאר אים. עס שטייט קלאר אין שולחן ערוך אין סעיף ח' אז זי טאר נישט ווען מען זאגט חתונה מיט א כהן. יעצט. זאָגט זי מיר, איר טאַטע האָט מיט איר געוואוינט, ער האָט געטון מעשים אשר לא יעשו, זי האָט אים נישט איינגעזעצט, ביקאָז שי וואָזנט אין די מוד. זי האָט געהערט פון מיר, אַז זי האָט נישט געטאָרט חתונה צו אַ כהן, און איר מאַן איז אַ כהן מיוחס, ער האָט אַ פעימאָס ברענד נעים פון כהונה. האָב איך געזאָגט, הער אויס, דאָס דאַרפסטו, דאָס איז זייער אַן ערנסטע שאלה, דאָס דאַרפסטו פרעגן אַ רב. און שוין לויפן צו רב חזקל רוט אדער אן אנדערעם ערנסטן מורה הוראה וואס ער קען הלכה און דו מוזט זיך דורך שמועסן מיט אים, ס'קען זיין דו מוזט זיך גט'ן פון דיין מאן, הייבט זי אן צו וויינען נו וואס איז מיט די קינדערלעך וואס אונז האמיר, זאג איך איר דאס וועט ער דיר אויך זאגן, ס'האט נישט מיט מיר גארנישט, און אזוי האבן מיר דא אנגעמאכט א חורבן און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און ווער ווייסט ווער ווייסט ווי אונז וועט מען נאך אנקומען מיט דעם, און אלעס מוז זיין א סוד ווייל ס'קעגן צניעות מיט די אלע זאכן. סאו איך האב געטענה'ט, כ'בין געווען ביי א ברית אפאר חדשים צוריק, ביי א ברית, א לובאוויטשער איז א מוהל, ער איז זייער א וואוילער מענטש, איך קען אים זייער גוט, אונז זעמיר בידידות יארן, איך האב אים געמאכט עפעס א מקווה אין עפעס א איינע פון זיינע מוסדות, איז למעשה האט ער צוגערופן די פרוי, די יולדת און האט איר געפרעגט, זאג נאר, ס'איז געווען קאנסיווט נארמאל צו ס'איז געווען געקינצלט? פרעגט זי, זאגט זי, ס'איז געווען אלעס נארמאל. פרעגט זי אים צו וואס איז דאס נוגע פאר די ברית, זאגט ער אז ס'איז דאך שבת, ביום השבת איז נאר ווען ס'איז געבוירן נארמאל אום שבת, א קייזער שניט איז נישט ביום השבת, אז מ'האט אריינגעלייגט זאמען פון בוני עולם איז נישט ביום השבת, און שבת קודש איז שטערקער פון דעם, פרעג צו אים, דו פרעגסט עס פון יעדן איינעם? זאגט ער. יעדן איינעם פרעג איך, און ווער ס'האט עס נישט ליב זאל מיך נישט נעמען פאר א מוהל, איך קען נישט מחלל שבת זיין פאר דיר. האב איך אים געפרעגט, נו, וויפיל אזאלכע האסטו באקומען אז ס'איז געווען נישט ווי עס דארף צו זיין? זאגט ער, נו, אפשר פערציג פראצענט, פארטי פערסענט, פון אלע ברית'ן איך וואק אוועק שבת. פארוואס? ווייל טאמער האט מען אריינגעלייגט די זאמען די ארטיפישעל אינסעמינעישאן אדער טאמער ס'איז געווען א סעסעריען די אלע זאכן קען מען עס נישט מאכן אום שבת און דער עולם ווייסט גארנישט נאך א מזל ס'איז דא א מוהל אן ערנסטער וואס ער ווייסט יא איך ווייס וואס דא גייט פאר. איז למעשה פון דעם רעדט מען נישט אז מ'דארף אפגעבן כבוד פאר רבנים ווייל. אויב זיי שטעלן זיך ארויס אז זיי ווילן נישט איינהאלטן זאכן וואס עס שטייט אין די תורה, דארף מען זיי נישט פאלגן, שטייסט? יעצט אויב זיי טוען יא אלעס וואס שטייט אין די תורה, דארף מען זייער אבאכט געבן, דארף זייער אבאכט געבן מען זאל זיי נישט פארשעמען, אונז געפין מיר אין די גמרא אין מסכת גיטין דף ז, ברענגט דא די גמרא א מעשה אזוי, אז מר עוקבא האט געשיקט צו רב אלעזר, בני אדם אזאלעכע מענטשן העומדים עלי וואס זיי שטייען אויף מיר, זיי טשעפענען מיך, אבער ובידי למסרם למלכות איך קען זיי איבערגעבן צום מלכות, איז וויל איך וויסן צו איך מעג צו איך טאר נישט, מהו צו איך זאל איבערגעבן צו נישט. האט ער אים געשריבן שרטט וכתב ליה ער האט געקריצט און ער האט אויפגעשריבן א פסוק ס'איז אין תהילים,

זענט דאך מיר מורא'דיג שטארק מצער, שלח ליה האט ער אים געשיקט, דום לה' והתחולל לו, דום לה' זאל זיין שטיל וועט דער אייבישטער זיך אננעמען, והוא יפילם לך חללים חללים, וויאזוי? השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם, הדבר יצא מפי ר' אלעזר, ונתנוהו לגניבא, דער גניבא איז געווען דער וואס האט אים געטשעפעט, האט מען אים אריינגעלייגט גראד בקולר אין די תפיסה, זעהן מיר פון דעם ווי הארב דאס איז. אז מען זאל טשעפענען מיט תלמידי חכמים. יעצט הגם ס'שטייט אז א תלמיד חכם זאל מוחל זיין אויף זיין כבוד, אבער ס'ווענדט זיך וויפיל מען טשעפעט, און ס'ווענדט זיך צו מען טשעפעט מיט א וויכטיגע זאך, למשל מיך האט קיינער נישט געטשעפעט מיט מיין פרייוועט לעבן, מ'האט געטשעפעט מיט דעם מלחמה וואס איך האב געהאט אז מען זאל נישט טאטשן קיין קינדער. יעצט, ס'ווערט געברענגט דער ירושלמי ברענגט א חכם שנידה לכבודו אפילו הוא כדין איז בלייבט יענער מנודה, טאמער איז ער אבער א חכם שאינו נוגע לו ואינו בעל דבר ער איז נישט אינוואלווד יכול להעניש לכבוד התלמיד חכם ולכבוד התורה כי הוא נקי ס'הייסט ער טוט עס נישט ווייל ער נעמט זיך אן פאר זיך. ס'דא פונעם חידא איז דא א ספר פתח עיניים איז. ברענגט ער דארטן א מורא'דיגע זאך, הגם דער תלמיד חכם איז מוחל זיין חלק, אבער על כל פנים ס'איז נאך דא א חלק גבוה אויך דאס דאס קען ער נישט מוחל זיין, וועגן דעם אז טאמער א חכם טוט איינעם מעניש זיין צו ער זאגט עפעס א שלעכט ווארט איז עס אן ערנסטע פראבלעם, און די זעלבע זאגט דער חידא אין ספר חומת אנך. אין פרשת ויגש שטייט דארטן אב שמחל על כבודו כבודו מחול, ברענגט ער אבער די אלע זאכן איז נאר געזאגט געווארן דעם טאטנס כבוד, אבער דא נאך דא דער אייבישטער וואס ער הייסט ער אז דו זאלסט פאלגן א טאטן, דאס קען קיינער נישט מוחל זיין. יעצט דער רמב"ם אין הלכות תלמוד תורה פרק ו' דין י"א זאגט אזוי וזה לשונו, עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשונאם, ולא חרבה ירושלים, און ס'נישט חרוב ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים.

אז ער האט מבזה געווען דעם חכם לייגט מען אים אין חרם, מנדין אותו בית דין ברבים וקונסין אותו ליטרא זהב בכל מקום. ואם רצה החכם למחול לו ולא נידהו הרשות בידו, שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז די עוון וואס מבזה תלמידי חכמים איז זייער זייער א הארבע עבירה, פארוואס? ווייל ס'שטייט ער האט נישט קיין חלק לעולם הבא, ס'שטייט כי דבר השם בזה. הכּרת תּכּרת, און אַזױ װײַטער. און דאָס איז, טאָמער דער חכם איז נישט מוחל, טאָמער דער חכם איז אים מוחל, דעמאָלט איז נישט אַזױ געפֿערלעך. יעצט דאָס איז אַ זאַך, װאָס איך װיל, מע זאָל דערהערן, װאָס דאָ שטײט. ס'איז ידוע אין מסכת יבמות, אין דף ק"ה, עמוד ב', איז דאָרטן אַ מעשה פֿון אַבדן, אַ תּלמיד פֿון רבינו הקדוש, װאָס האָט געזאָגט פֿאַר רבי ישמעאל ברבי יוסי,

וואס איז אינגאנצן נישט נוגע געווען צו דעם כבוד פון רבי ישמעאל ברבי יוסי, פונדעסטוועגן דאך אז ער האט געזאגט וואס מען טאר נישט, האט עס דער אייבערשטער אנגענומען זייער זייער שטרענג, און כאטש ער האט אים נישט פריוואט באליידיגט, איז דארף מען זען וואס דאס הייסט מבזה זיין א תלמיד חכם בחירופין וגידופין, און מיט לצנות אז עד כדי כך אז ס'האט נישט קיין תרופה למכתו. יעצט דאס איז סתם א חכם. טאמער איז ער אבער א חכם פונעם דור, איז א גרויסער רב צו א פוסק צו א רבי איז נאך הארבער. שטייט אין מסכת שמחות אין סוף פרק ה, הלכה ט"ו, שטייט אזוי, רבן גמליאל אומר כל שפשטו בו בית דין, דעם וואס בית דין האט דערלאנגט און פושט געווען, אף על פי שחזרו וקירבו אותו, כאטשיג זיי האבן אים צוריק נאכאמאל אריינגענומען, אין יוצא בשלום מן העולם גייט ער נישט ארויס בשלום, די וועלט. די זעלבע שטייט אין מסכת שמחות אויכעט. יעצט אין ירושלמי אין פרק הנחנקים שטייט כל מקום שפשטו רבים יד בו נישט דער גרויסער רב ונשיא נאר די רבים האבן זיך אריינגעריסן מיט אים אף על פי שחזרו וקירבו אינו יוצא בשלום מן העולם. יעצט אין ירושלמי מועד קטן שטייט כל מקום שפשטו חכמים, איז במילא דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן וואס מען טוט, יעצט ווערט אבער געברענגט אז טאמער זעהט מען אז ס'איז דא א געוואלדיגע קלות אין א מצוה צו אן אנדערע זאך און קיינער זאגט גארנישט, דעמאלטס דארף מען מוחה זיין, יעצט. ס'ווערט געברענגט אין תשובות בשמים ראש סימן ר פ א, אז מ'טאר נישט פארשווייגן אויב מ'זעט אז מ'טוט א איסור וואס שטייט קעגן די תורה, און כל שכן אז מ'פרעגט אים א דבר הלכה ער זאל מכריע זיין, און כל שכן אז ס'איז נאך דא א חילול השם, אזוי ווי יענקי האראוויץ האט געזאגט אז די דזשואיש פרעס זאל ווייניגער עסן די יארן פאר די אלע על דזשי בי טי, דאך א חילול השם, דעמאלטס מוז מען זאגן זיין מיינונג און מ'זאל נישט קיין מורא האבן, און די אלע זאכן איז נישט געזאגט געווארן דעמאלטס. ווייל טאמער נישט און ווער העט זיך אננעמען פאר די תורה? און אפילו די תלמידי חכמים שווייגן שטיל, ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, פרשת מצורע, דף מ ו, אויפן פסוק, נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר, ברענגט דער זוהר הקדוש אז אפילו מען שווייגט שטיל געבט דער אייבערשטער אזא עונש אזוי ווי ער וואלט געווען דער וואס האט מתיר געווען די אלע זאכן. יעצט. ס'דא אין ספר מדרש שמואל, דאס איז אויף פרקי אבות, שטייט ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש, זאגט ער וואס מיינט דאס, ווען איינער זעהט אז מ'איז עובר אויף די תורה און ער וועט זאגן איך קען נישט, ס'איז רבנים, איך דארף האבן דרך ארץ, זאגט ער אויף דעם איז געזאגט געווארן וחזקת והיית לאיש, שלמה המלך, דוד המלך האט אנגעזאגט פאר שלמה המלך וחזקת והיית לאיש, אז זיין פאר א מאן זאלסט נישט מורא האבן. ווייל ער זאגט וויאזוי קען א מענטש צוקוקן וויאזוי מען פארשעמט די תורה און ער זאגט גארנישט, טא דער הייסט א חסיד שוטה, אויף דעם זאגט די גמרא איזהו חסיד שוטה, אז ער זעט א פרוי טרינקט זיך אין א טייך און ער איז איר נישט מציל, זאגט דער אצל ואכה' די פרוי מיינט מען די תורה פונעם אייבערשטן, די תורה איז דאך טוהר כלה, מען זעט אז זי טרענקט זיך און מען זאגט גארנישט, זאגט ער דאס איז די ארגסטע זאך וואס א מענטש קען טוהן. ס'ווערט אויך געברענגט אז מען שלאגט זיך לשם שמים קען מען נישט פארלירן, שטייט ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפונה וואס איז אין פרשת מסעי קפיטל ל ד פסוק י ט, איז די מפרשים פרעגן פארוואס ביי נשיא יהודה שמעון און בנימין שטייט נישט נשיא, ס'שטייט נאר שבט, וועלעכע שבט? נאר פון שבט דן ווייטער. שטייט נשיא. דער אור החיים הקדוש זאגט איך האב געזעהן בשם רבינו ניסן גאון אז יהודה האט מען נישט געדארפט שרייבן נשיא ווייל ער איז דאך געווען יהודה די מלך, שמעון האט מען נישט געוואלט שרייבן נשיא וועגן די מעשה פון זמרי, און בנימין איז געווען אלדד וואס איז אלדד און מידד וואס ער איז שוין געווען א נביא האט נאך נביאות געזאגט אין די צייט פון משה רבינו אז משה מת ויהושע מכניס. אונזער מלבי שמו שרייבט ונראה לי זאגט ער ליתן. טעם ותבלין בדבר קצת, זאגט ער אזוי, א מענטש וואס ער טוט א וויכטיגע א חשוב'ע זאך, און זיינע מעשים זענען לשם שמים, וועט ער קיינמאל נישט פארלירן, כאטשיג עס דאכט זיך אים אז דורך די מצוה, אה, ער פארלירט דאס, ער פארלירט יענץ, ער האט נישט וואו צו דאווענען, ס'וועט נישט זיין נישט קיין הפסד נישט אין קיין געלט און נישט אין זיין כבוד, ער זאל פאר גארנישט מורא האבן. וסוף הכבוד לבוא, וסוף וועט קומען דער כבוד, און ער האט גארנישט פארלירט. איז שטייט פון זוהר הקדוש אז די כוונה פון די מרגלים פארוואס זיי האבן גערעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל, ווייל זיי האבן געוואוסט אז ווען זיי וועלן אריינקומען אויף ארץ ישראל וועלן זיי נישט בלייבן מער קיין נשיאים, האבן זיי געקלערט ס'איז בעסער אונז בלייבן מיר דא, אזוי בין איך כאטש א נשיא. כלב בן יפונה איז געווען די נשיא פון די מרגלים פון שבט יהודה, אבער ער האט נישט געקערט אויף זיין כבוד, ער האט נאר גערעדט גוטס, די זעלבע אויך אלידד, דאס איז דאך אלדד. ער איז געווען די נשיא פון בנימין, האט אויך נישט חושש געווען אויף זיין כבוד, און ער האט געזאגט מ'וועט אריינגיין, שטייט וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד און די צווייטער איז מידד, ויתנבאו במחנה, זאגט רשי וואס האבן זיי געזאגט? משה מת ויהושע מכניס. וועגן דעם האט מען נישט געדארפט שרייבן ביי זיי קיין נשיא, צו ווייזן אז זיי האבן נישט. קוקט די פאקט אז זענען געווען א נשיא, מען טאר נישט קוקן אויף גארנישט ווען ס'קומט צו זאגן דעם רצון השם, מילא כל הבורח מן הכבוד, איז די כבוד לויפט אים נאך דעם נאך, איז וועגן דעם דארף מען וויסן אז מען טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זארג דיך נישט, מיר זיצן אויף א גוט פלאץ, און מ'וועט דיר געבן פון דיר, און מ'וועט דיר נישט צונעמען גארנישט וואס איז מוכן פאר דיר, יעצט איך וויל פארציילן נאך אפאר מעשות וויאזוי דער אייבערשטער נעמט זיך אן פארן כבוד פון די צדיקים, און נישט אייביג מעג מען שטיל שווייגן. כ'האב נאר געוואלט צולייגן דא א קלייניקייט, מען זעט ביי מהר"י בן לב פארוואס האט ער נישט געזאגט אז ער זאל גיין תשובה טון, ער זאל גיין צו זיין קבר, זאל זיך ארום דרייען מיט צען מענטשן מיט די אלע זאכן, ער האט געזאגט לערן דעם ספר ביז דו וועסט עס קענען אויסענווענדיג, די עיקר איבערבעטן א תלמיד חכם איז אז מען לערנט זיין תורה, דאס איז די עיקר פון איבערבעטן. א תלמיד חכם. ס'ווערט געברענגט אז ווען מען לערנט דא אויף די וועלט, קומען אראפ די צדיקים פון עולם האמת און זיי הערן אויס. ס'איז דא א באקאנטע מעשה, דער מהרשל האט געהאט א מוסר זאגער, פלעגט אים אלץ מוסר זאגן האסט דאס נישט געטון גוט, דאס נישט געטון גוט. איינמאל איז דער מהרשל נישט געקומען צו שחרית אן טיים, ער איז געקומען שפעט, און דער מוכיח האט זיך אויפגעשטעלט האט אים געוואלט זאגן מוסר. און האט זיך צוריק אראפגעזעצט, פרעגט אים דער מהרש"ל, פארוואס האסטו זיך אראפגעזעצט, האסט אבער נישט געזאגט קיין מוסר? עס האט דאך מיך אנגעכאפט א פחד, איך האב געזען צוויי זקנים, איינער שטייט אויף די רעכטע זייט, איינער אויף די לינקע זייט, ווי האב איך געקענט רעדן אפילו? זאגט אים דער מהרש"ל, איז אזוי, אויב דו זעסט אזאלכע זאכן, וועל איך דיר אויסזאגן א סוד, די צוויי זקנים איז געווען דער רבינו תם און דער ר"י דער בעל התוס', און ווייל איך האב א גאנצע נאכט געלערנט צו פארשטיין פונקטליך, זענען זיי מיך געקומען באגלייטן אין שול. עס איז אויך דא דער בשש וואס האט געהאט א מגיד, געמאכט א ספר מגיד משורים ברענגט ער אין פרשת ויקהל עם מה שפלפלתו אתמול על דברי הרמב ם און דברי עמש ם והרמב ם און דער רמב ם שמח בך פרייט זיך אזש על שירדת לסוף דעתו דו ביסט אראפגעגאנגען לסוף דעתו וכשתפטר מן העולם הרמב ם ז ל יצא לי

קומט יענער אקעגן אים און ער בעט די מלאכים אז זאלן מאכן אויף אים א גרינגן שטראף און זאלן אים גראד שטעלן פארן הייליגן באשעפער זיין משפט ווייל זיי ווילן אויף אים מליץ טוב זיין און אויכעט ספר חסידים אין אות רכ"ד וכל האומר שמועה מפיהם ווען מ'זאגט א שמועה פון זייער מויל הם מתפללים עליו שם ומליצים טובה עליו וועגן דעם

אזוי מוסר די דבש. יעצט דער סטייפלער זאגט אויך אז מען געט א ספר לעילי נשמת פון א נפטר ווען מען לערנט נאר א קלייניקייט אפילו איין דבר תורה איז עס א געוואלדיגע זכות פארן נפטר ווייל מען האט געגעבן דעם ספר צו פאר זיין זכות. אזוי זאגט דער סטייפלער אין די פניני קהילות יעקב חלק ב'. על כל פנים, ס'איז דא נאך וועגן וויאזוי מען קען תשובה טון ווען מען מוז נישט פארן און אזוי ווייטער. סא יעצט גיי איך ממשיך זיין נאך אביסל סיפורים. מען זאל וויסן וואס דאס הייסט אז טאמער מען איז פוגע חלילה א תלמיד חכם און ווי דער עונש איז גרויס און כדי דער עולם זאל נישט מיינען אז אויב אזוי טאר מען נישט קיינמאל זאגן ווען א תלמיד חכם טוט אן עוולה טאר מען נישט זאגן גארנישט, דארף מען הערן ביידע צדדים דארט ווי מען איז עובר אויף די תורה טאר מען פאר זיי נישט אפגעבן דעם כבוד. יעצט אזוי ווי ס'איז דאך יעצט די ניין טעג.

א מענטש דארף מען רודף זיין, מזכה זיין די חייבים, די בעל עבירות, אזוי ווי א מענטש לויפט נאך נאך זיין לעבן, און די חזל זאגן אין חגיגה דף ט"ו עמוד א', זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, דאס איז וואס דער פסוק לערנט אין צדק צדק תרדוף, ס'איז נישט גענוג אז דו ביסט א צדיק, נאר דו דארפסט נאכלויפן צדק תרדוף, אנדערע אויכעט מאכן אז זאלן זיין ערליך, דעמאלטס למען תחיה, ס'טו קענען לעבן אן אייביגע לעבן, פארוואס ווייל כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, וירשת את הארץ, דאס איז די ארץ החיים, דאס איז די גן עדן, אשר השם אלוקיך נותן לך, וויפיל מער א מענטש בויעט מצות ומעשים טובים, בויעט ער זיך א ברייטערען פלאץ אין גן עדן, ווייל דער אייבערשטער איז נישט מקפח אפילו שכר שיחה קלה שאדם עושה למען זיכוי את הרבים, אפילו א קלייניקייט וואס א מענטש טוט וועגן זיכוי הרבים, איז דער אייבערשטער האלט עס פאר זייער גרויס און פאר זייער חשוב. איינער האט אמאל געפרעגט רב יאשע בער פון בריסק אן עצה צו הצלחה אין חינוך הבנים, האט ער אים געזאגט אזוי, אסאך עצות קען איך דיר נישט געבן, אבער איך קען דיר אזויפיל זאגן, כ'האב געזען ווער ס'איז מזכה דעם רבים האט וואוילע קינדער, אזוי ווי ס'שטייט, גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך. דאס איז וואס דער פסוק זאגט אין צדק צדק תרדוף.

פוילן אז מענטשן זאלן טוהן תשובה. יעצט אין הייליגן ספר תנא דבי אליהו עה ברענגט ער ביי די פרשה פון פלגש בגבעה, שוין אסאך מאל נאכגעזאגט, אז ווער איז געווען באמת דער שולד פון די מעשה פון די רציחה, מ'האט גענומען א פרוי וואס איז געקומען אלס א טוריסט צו שבט בנימין, און מ'האט זי א גאנצע נאכט מזנה געווען מיט איר, און די מאן האט זי צושניטן אויף עלף שטיקער און ארום געשיקט פאר אלע שבטים, ווער איז אין אמת געווען דער שולד פון די אלע זנות, איז.

שרייבט דער חזון איש אין קונטרס סח נח חלק ג' סעיף ב', כשם שאיברי האדם מתחלקין לפעולותיהן, אזוי ווי די אברים פון א מענטש זענען איינגעטיילט יעדער טוט א אנדערע ווערקשאפט, עין רואה די אויג זעהט ואוזן שומעת און די אויער הערט וידיים עסקניות, כן אזוי אויך העם כולו הוא כגוף אחד, גאנץ כלל ישראל איז אזוי ווי איין גוף, ואישים נפרדים בו עס האט עקסטערע מענטשן, וכל איש צריך למלא את תעודתו. א יעדער מענטש דארף אויס.

סתם השתדלות איז עס נישט דערגרייכט, כמו כן יש רשמים על הרחוקים, ס'דא רשמים, מ'דערקענט עס אויף די ווייטע שאין עין הרואה מרגשת בהם לדקותם, אז א אויג קען נישט נאכקומען אז וועט זיך יעצט, ס'איז געווען א גרויסע בעל מוסר, איז געווען ראש ישיבה דא, האט'ס געדענקט מ'האט אים אמאל געכאפט אויף אן עראפלאן שבת, איז געווען א גאנצע זאך צו מ'האט געמעגט זאגן צו מ'האט נישט געטארט זאגן, אז דער אייבערשטער זאל אים מציל זיין ווייל מ'טאר דאך נישט בעטן קיין וואכענדיגע זאכן, האט מען געפסקנ'ט אז א גדול הדור מעג מען. ער האט געהייסן הרב יצחק הוטנער. ער איז געווען דער ראש ישיבה פון מתיבתא רבינו חיים ברלין. שרייבט ער אזוי, איש עם איכות החיה סחיה גדולה מוארה במאור התורה משקלה גדול מכמה וכמה רעיונות ונאומים ויצירים שברוח. איין ביסל לערנען תורה די הייליגע ליכטיגקייט פון די תורה שיינט אריין אסאך מער ווי אסאך רעיונות און שיינע געזאגעכצער און שיינע ווערטער. און ער שרייבט אויך דארט אין עמוד ק ז, בזמננו, אין אונזער צייט הצורך הציבורי הגדול ביותר של כלל ישראל, די גרעסטע וויכטיגסטע זאך וואס כלל ישראל דארף האבן איז יצירת תלמידי חכמים, גדולים ורבים, מען זאל פאבריצירן תלמידי חכמים גדולים און א סך, אין לך היום עסקנות יותר גדולה בצרכי ציבור מאשר תלמוד תורה, נישט דא א גרעסערע זאך ווי עוסק בצרכי ציבור ווי צו לערנען תורה, און הרב שך אין די הקדמה פאר אבי עזרי ברענגט אויך על ידי לימוד התורה אפשר להשפיע הרבה יותר מכל הפעולות והמעשה, די אלע פעולות ומעשה זענען נישט אזוי שטארק. אזוי ווי פון לימוד התורה. ועובדא ידענא ממה ששמעתי מפיו של החפץ חיים, ער שרייבט, הרב שך ז ל געהערט פון חפץ חיים שאצלו לימוד התורה וחיזוקו איז דבר הכי גדול, דאס איז די וויכטיגסטע זאך. אונז געפין מיר אויכעט אין חובת הלבבות שער הפרישות פרק ב', שרייבט ער דארט אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לעבן אין א פרישישע סאסייעטי, זאגט ער, למה יחידים אלה דומים בעולם, לשמש הפושטת את אורה בכל חלקי העולם, בכל חלל העולם בחלקי העליון ובחלקי התחתון די מענטשן וואס זיי לערנען און זענען זיך נוהג בקדושה ופרישה זענען גלייך אזוי ווי די התפשטות פון די ליכטיגקייט פון די זון וואס ווערט איבעראל פארשפרייט שהיא מאירה לכוכבים ולגלגל הרקיע שלמעלה ממנה באותה מידה שהיא מאירה לאלה שהם למטה ממנה אז ס'טוט לייכטן פאר די אלע וואס זענען אונטער דעם איז די זעלבע אויך זאגט ער אז מען לערנט תורה לייכט עס אויף אלע פראסטע עמי הארצים אויף.

געזייגט פון די מאמע'ס בריסטן, און זענען געלעגן אין א קריב, זענען אלע איינגעזינקען געווארן אין דר'ערד. נאך מער, אפילו א נאדל וואס מען האט געהאט געבארגט פון קורח'ס פארמעגן, איז אויך מיטגעגאנגען אין דר'ערד. דער אר"י הקדוש זאגט אין ליקוטי תורה אויפן פסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע. די חזל זאגן, דאס איז אין זוהר חדש, די מלאכי השרת האבן געפרעגט דעם אייבערשטן ביים חורבן. שרייבסט דאך אין דיין תורה ושפך את דמו וכסהו בעפר, אז מען פארגיסט בלוט פון איינעם דארף מען עס צודעקן מיט עפר, און דא ביים חורבן שטייט שפכו דמם כמים, האט אויסגעגאסן בלוט ווי וואסער ואין קובר, דאס איז אין תהילים קפיטל פ ד, און נאכדעם האבן זיי געפרעגט דעם אייבערשטן, שרייבסט דאך אין דיין תורה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ס'א פסוק אין ויקרא כ ב, און דא האט מען דאך גענומען די טאטעס מיט די קינדער, מען האט אלע געשחטן, האט דער אייבערשטער געענטפערט איין זאך. כּלום יש שלום בעולם, איז דאָ שלום אויף דער וועלט? הואיל ואין שלום אין כּלום, נישט דאָ גאָרנישט. מוראדיקע זאַך! עס קומט יעצט די צייט, מען דאַרף זיך אָנהייבן צו פאַרבעסערן. קען זיין דאָס מיינט דער חומש צו זאָגן כי יפּלא ממך דבר למשפּט בין דם לדם. וועסט דיך וואונדערן, וויאזוי דאָס אַז ביי די בהמה מוז מען צודעקן די בלוט און דאָרט קיינער נישט צוגעדעקט דאָס בלוט, און בין דין לדין, ס'איז נישט דא קיין יארן אפילו קליינע קינדערלעך וואס זייגן נאך פון די מאמע זענען געהארגעט געווארן, דער ענפער איז אז ס'דברי ריבות בשעריך. דאס איז גענוג צו פארענטפערן אלעס. יעצט רבי חיים פאלאטשי שרייבט אין זיין ספר תוספות חיים, אני הגבר איך דער מענטש ראתה עיני, כ'האב עס געזעהן מיום שעמדתי על דעתי, ווען ער איז געקומען צום שכל.

אז אין יעדע הויז וואס ס'איז דא מחלוקת ערב שבת די מהרש"א זאגט אז ערב שבת ס'איז ליידער מסוגל צו מחלוקת, טאמער איז דא מחלוקת ערב שבת אדער ביים טיש פרייטאג צו נאכטס איז בדוק ומנוסה אז דארט גייט ארויסקומען שלעכטס, א גאנצע וואך העט מען נישט ארויסגיין זויבער פון אזא מקרה, אשר לא טהור. ברענגט ער א מעשה. אז אין שנת תקפ ה האט ער געהערט ווי זיין שכן קריגט זיך מיטן ווייב אז דאס עסן איז נישט אזוי גוט אהער מיט אהין איז ער האט זיך אויפגעשטעלט רבי חיים פאלאטשי און איז אריינגעגאנגען צו יענעם צום טיש אזוי ווי ער האט געזען אז די רבי איז דא איז ער שטיל געבליבן שפעטער ווען ער האט זיך בארואיגט האט ער געזאגט פאר רבי חיים פאלאטשי איך דאנק דיר מורא'דיג אז דו האסט האט געמאכט אז דער שלום בית זאל ווייטער אנהאלטן. יעצט, הרב חיים שמולעוויטש שרייבט אין ספר שיחות מוסר מאמר ל"ג ווי געוואלדיג שווער ס'איז מחלוקת, אונז האמיר געזען גרויסע ישיבות זענען געשטאנען אין שווערע מצבים פון געלט פון אנדערע זאכן, קאמוניסטן האבן עס געוואלט אונטערברענגען, זיי האבן עס נישט געקענט אונטערברענגען, פארוואס? ווייל א בית מדרש איז א מקדש מעט, די שכינה וואוינט דארט, דער אייבערשטער וואוינט דארט, און דער אייבערשטער האט נישט אין דער וועלט גארנישט נאר ד' אמות של הלכה. טאמער איז אבער אריינגעכאפט זיך מחלוקת איז עס אונטערגעגאנגען. יעצט דער חיד"א ברענגט אין פרשת משפטים א מורא'דיגע זאך, אז וועגן עוון פון מחלוקת קומט א גרויסער שאדן אויף די וועלט, אדער ס'איז א צדיק וועט שטארבן, אדער מען פארלירט געלט, אדער מען פארלירט לימוד התורה, און די מענטשן וואס האבן זיך געמישט אין די מחלוקת און זיי האבן נאך גורם געווען ס'זאל גיין מער און מער, זיי האבן באצאלט ביטערע פרייזן, המבעיר את הבערה האבן באצאלט שני תשלומים, הן על רוע מעשיהם והן על הדברים שגרמו ממעשיהם, ס'האט זיך גורם געווען שלעכטס אויך. די גמרא פארציילט אין מסכת יבמות דף צ"ו עמוד ב' אז ס'איז געווען א מחלוקת אין בית מדרש אין טבריה, ביז איינער האט צוריסן א ספר תורה אין כעס, האט רבי יוסי בן קיסמא געזאגט, כ'ווינדער מיך צו דער בית מדרש וועט בלייבן א שול צו ס'וועט נישט ווערן א בית עבודה זרה. און אזוי איז טאקע געווען. דאס איז די גמרא אין יבמות דף צ"ו עמוד ב'. דער חפץ חיים שרייבט אז א מחלוקת אין א הויז איז סוף עס וועט אונטערגיין, עס וועט חרוב ווערן. א מחלוקת אין א שול עט יעדער נעבעך צושפרייט ווערן, נעבעך מוזן פארלאזן די שטאט, און די סוף וועט זיין עס וועט ווערן די גאנצע שטאט וועט ווערן פארוויסט. דאס איז טאמער עס א מחלוקת אין בית הכנסת. מחלוקת בעיר איז שפיכות דמים בעיר. שני תלמידי חכמים צוויי תלמידי חכמים הדרים בעיר אחד, וכן שני. בתי דינים וביניהם מחלוקת סופן למות, ולא עוד אלא שמחלוקת בבית דין חרבן עולם, פארוואס מחלוקת בבית דין איז א חרבן עולם, תדע זאלסטו וויסן שכן הוא שכל זמן שהיה שלום בפמליא של מטה יש שלום בפמליא של מעלה, שנאמר הבונה בשמים מעלותו, זאגט די גמרא אימתי בזמן ואגודתו על ארץ יסדה. דאס מיינט מען ווען די אידן זענען דא אינאיינעם. צו דערציילן א מעשה פון ספר מאורות הגדולים האט נישט געוואלט האבן צו טון מיט מחלוקת, זיי דערציילן אז ער איז געפארן צו נעמען געלט פון א איד וואס ער האט געוואוינט אין דזשערמעני פאר זיין טויט ער זאל איבערגעבן דעם בילדינג פאר די נאווארדיקע ישיבה, ר' יוסף יוזל האט זיך שטארק מזדרז געווען און ער איז געפארן גראד אהין אויף דזשערמעני, אינמיטן וועג האט מען אים געזאגט אז פון אן אנדער ישיבה איז מען אויך געפארן מען זאל מיט איבערנעמען דעם בילדינג.

און ער איז נישט געווען אזוי אין די חסידישע זאכן אריינגעלייגט, ער האט נישט אפגעגעבן כבוד פאר חסידישע רעבעס. עניוועי, די חסידים האבן אנגעהויבן צו רעדן זייער מיעס קעגן רבי אריה לייבן, רבי אריה לייב איז געגאנגען האט ער אויסגעלייגט א נידוי מיט א שמתא אויף א חודש, אזוי די נארמאלע זאך א חודש, איצעלע פומפ האט ערשט נישט געוויסט האט ער אויסגעלייגט א ביעור שריט, נארמאל איז שלושים יום, עניוועי, און זיי זענען געפארן אט צום רעבן פון לובלין זאל זיין דארטן ביים הייליגן חוזה. און זענען אנגעקומען צום חוזה, ס'איז נאך געווען אין די טעג וואס זענען געווען אין חרם, האט ער אנגעזאגט פארן גבאי ער זאל זיי נישט אריינלאזן ביז ס'וועט אדורכגיין די זמן פון דעם חרם. נאך דרייסיג טאג זענען זיי אריינגעגאנגען, און זיי האבן מסביר געווען אז דער קצות איז א גרויסער מתנגד פאר חסידות, האט זיי דער חוזה געזאגט, שטייט אין די תורה, דער אייבערשטער ביים שרייען אויף אהרן און מרים האט געזאגט אזוי מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, זאגט רשי בעבדי משה לא כתוב כאן, שטייט נישט בעבדי משה. אלא בעבדי במשה, בעבדי אף על פי שאינו משה, ער איז מיין קנעכט כאטשיג ער איז נישט משה, און במשה אף על פי שאינו עבדי, כדאי הייתם לירא מפניו האט עטס געדארפט מורא האבן. יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין ווען ער איז נישט קיין עובד השם וואס דארף מען מורא האבן פאר אים, איז שטייט אין די גמרא מסכת ברכות דף לד עמוד ב' אמר להם,

איז כאטשיג ער איז נישט מיין קנעכט ווייל ער איז נאך גרעסער פון א קנעכט און דאס איז במילא דארפט עטס מורא האבן פאר ר' אריה לייב ער איז א שר התורה און זאלטס קיינמאל נישט פוגע זיין אין זיין כבוד. יעצט וויל איך ענק פארציילן א שיינע מעשה א וועלטס באוויסטע מעשה וואס יעדער ווייסט עס און איך וויל עס פארציילן מען זאל וויסן וואס דאס הייסט פוגע זיין בכבוד התורה איך וויל נאכאמאל מסביר זיין אז דאס אלעס איז נישט געזאגט געווארן נאר טאמער ער פירט זיך אזוי ווי עס דארף צו זיין על פי תורה. טאמער האבן זיי געמאכט משכב זכור און געטאטשט אלע קינדער און געזאגט מ'טאר נישט גיין צו די פאליס זענען זיי דרעטליגער זענען זיי גארנישט. יעצט הערטס אויס א מעשה. ס'איז באוויסט אז די קינדער פון ר' פנחס'ל קאריצער האבן געהאט די סלאוויטע דריק. איינער האט געהייסן, ס'הייסט ר' פנחס'ל איז אויך געווען און ר' משה איז געווען דער זון פון ר' פנחס פון קאריץ און איז ער האט געהאט קינדער ר' שמואל אבא און ר' פנחס האט געהייסן זעהט אויס נאכן זיידן און זיי האבן עוסק געווען אין די סלאוויטע דריק. בקיצור. מען האט דארטן געדרוקט דעם תלמוד, די גמרא מיט אלע אנדערע זאכן, אין הוד והדר איז למעשה ווען זיי האבן אנגעהויבן איז געגאנגען ר' משה מיט זיינע קינדער און זיי האבן געבעטן אלע גדולי הדור פון מזרח און מערב ער זאל שרייבן א הסכמה אז משך צען יאר פון ווען מען ענדיגט דרוקן דעם ערשטן שס,

האבן געוואלט נאכאמאל איבערדרוקן דעם שס, נאר עס איז אים פארוויסט געווארן אז ר' מנחם מאן, א מענטש וואס האט געהייסן ר' מנחם מאן פון דער שטאט ווילנע, ער איז געווען דער טאטע פונעם משפחת ראם, עטס וועט זען אין דעם תניא איז אויך געדרוקט געווארן דעם משפחת ראם האבן אויך געהאט א דרוקעריי, האבן זיי אויך געוואלט איבערדרוקן אין ווילנע שס, עס איז אבער נאר געווען פינף יאר, עס איז נישט געווען קיין צען יאר. פון ווען מ'האט געענדיגט די סלאוויטע דריק, גייען די סלאוויטע מענטשן, און זיי האבן זיך געוואנדן, די סלאוויטע מענטשן, דאס איז געווען די זון פון ר' פנחס'ל, ר' משה, די זון פון ר' פנחס, און זיינע קינדער רבי שמואל אבא און ר' פנחס, זיי האבן זיך געוואנדן צו די גדולי הרבנים, און זיי האבן זיך אויך געוואנדן צו רבי עקיבא אייגער, אז ער זאל ארויסגעבן אן איסור אויף די הסכמה, אז מ'זאל נישט קענען אין ווילנע דרוקן דעם שס, ווייל ס'איז נאכנישט דורך צען יאר. רבי עקיבא אייגער וואס ער איז געווען דעמאלטס פון די גרעסטע גדולים אין דער וועלט, און זיינע ווערטער האט מען געהערט אזוי ווי מ'הערט אויס דעם אורים ותומים, ווען ער האט אויסגעהערט ביידע צדדים האט ער גע'פסק'ט הלכה למעשה אז אזוי ווי די וואס האבן געדרוקט די סלאוויטע האבן שוין אלעס פארקויפט איז שוין נישטא קיין שום מין פראבלעם פון השגת גבול און במילא מעגן די ווילנער חברה דרוקן דעם זעלבן שס און די דרוקערס פון סלאוויטע קענען נישט מעכב זיין אז זיי זאלן עס נישט דריקן. און ער שרייבט און הרשות בידי משפחת ראם, זיי האבן רשות צו דריקן דעם גאנצן תלמוד נאכאמאל, ווייל ס'איז שוין נישט דא קיין השגת גבול. און פארקערט, זיי זאלן עס גאר דריקן אין ווילנע כדי להגדיל תורה ולהאדירה. שוין, יעצט איז געווארן א גרויסע מחלוקת, ס'איז געווען רבנים וואס האבן מצדיק געווען די סלאוויטע דריק, אבער רבי עקיבא אייגער ער האט געזאגט ניין אז זיי מעגן עס דרוקן און ס'איז אלעס אין ארדענונג. יעצט ווען דער ר' משה מיט זיינע קינדער האבן געזען אז ס'איז דא רבנים וואס זיי שטייען צו אנדערע מענטשן און נישט צו זיי, האבן זיי מפרסם געווען א בריוו ברבים, ווי גייט די אלטע סאקמערע קאקמערע וועגן, די אלטע ירושלימער וועגן, מען שטעלט ארויס בריוון, שרייבן זיי מען קען זיך נישט פארלאזן אויפן היתר פון רבי עקיבא אייגער אז מען זאל מעגן מתיר זיין די ווילנער זאלן עס מעגן דרוקן, ווייל רבי עקיבא אייגער איז שוין אן אלטער איד. ער איז געווען דעמאלטס העכער זיבעציג, און אלע זיינע מעשים וואס ער טוט איז ווייל זיין זון ר' שלמה אייגער ער פארדרייט אים דעם קאפ, דעטס איט, איט סאונדס פעמיליער, וואר סאקמער קאקמער? עניוועי, ווען ר' עקיבא אייגער איז געוואויר געווארן דערפון האט עס אים זייער אויפגערעגט, און ער איז ארויס געגאנגען אינגאנצן פון זיין גדר וואס ער האט געהייסן א גרויסער עניו, און ער האט געזאגט אזוי, ס'דא א בריוו וואס ער שרייבט, ד' טבת תקצ"ו מאוד הומה לבי. מיין הארץ ברויזט זייער. על העזות והחוצפה של מדפיסי סלאוויטע, ודבריהם דברי נאצה הם, און סתם צו באליידיגן באבל, לא בלבד, על בני הגאון, אויף זיין זון וואס איז ר' שלמה וואס זיי האבן געשריבן אויף אים אז שהטה את לבבי, אלא גם עלי, ס'הייסט דאך זיי האבן דאך מיר אויך דעמאלטס פארדרייט דעם קאפ, מיין זון האט דאך מיר אויך פארדרייט דעם קאפ, שיכולים מפתות אותי לפסק שלא כדין, מ'קען מיך. מפתה זיין אויף א פסק שלא כדין, ובאמת שרייבט ער שכל ההסכמות ששלחו אלי מדפיסי סלאוויטע לא מצאתי בהם שום זכות לזכותם, זיי האבן געשיקט נאך בריוו נאך בריוו, כ'האב נישט געטראפן קיין טעם אז זיי זענען גערעכט, אפילו על אחד מאלף, ומה הם רוצים ללכת בחזקה, זיי ווילן גיין בחזקה, אינני מוחל להם כלל וכלל. הערט רבי עקיבא אייגער מיט דעם זיך אנגעהויבן ווי האט יענער געזאגט פארן סאטמאר רב ער פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגער'ס פרעגט ער די צריך עיון גדול אויך? זאגט ער יא רבי אחוץ דריי זאגט ער די דריי פארשטייסטו די אנדערע גיי זעץ דיך לערנען בקיצור איך בין זיי נישט מוחל כי על בזיון התורה אי אפשר למחול כ'קען נישט מוחל זיין אויף בזיון התורה. שרייבט זיך אונטער הקטן עקיבא בר' משה גינז. דעמאלטס איז ער געשטאנען קעגן דעם ארון קודש און ער האט עס געזאגט מיט גרויס צער און עגמת נפש, רבונו של עולם, תורתך אני לומד דיין תורה לערן איך, ועל פי תורתך אני פוסק און איך פסק'ן דורך דיין דין דורך דיין תורה וויאזוי ס'שטייט דארט, אפילו אם אני מוחל על כבודי אפילו איך בין מוחל אויף מיין כבוד על כבוד תורתך און אתה לא תמחול איך בעט דיך זיי זיי נישט מוחל. ויהי כשגגה שיוצא מלפני השליט, ס'איז געווען אזוי ווי א שוגג וואס איז ארויסגעגאנגען פונעם מויל פון א געוועלטיגער. דעמאלטס איז געשעהן א מורא'דיגע מעשה, אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געארבעט, ער איז געווען א גוי וואס ער האט געבינדן די ספרים אין די סלאוויטער קאמפאני, איין טאג האט ער זיך גוט אנגעשיכורט און ער האט זיך געהאנגען אין די דרוקעריי און ער איז געשטארבן, בקיצור ס'איז געווארן א גאנצע מהומה אין שטאט און מ'האט אנגעהויבן. מלשין צו זיין פאר די רעגירונג אז די צוויי ברידער האבן אים געהרג'עט, און ברוב שנאת ישראל האט מען אלעס געגלייבט און מען האט זיי איינגעשפארט מיט קייטלעך, טאטן ר' משה אבער מען האט אים נישט איינגעשפארט ער איז שוין געווען צו אלט, מען האט זיי געשטעלט אויף חקירות דריי יאר, שטעלט אייך פאר, זיי זענען געזעסן אין די תפיסה מיט גענגסטערס רוצחים און מיט עינויים קשים ומרים און ביטערע עינויים, און לבסוף האט מען געגעבן א פסק דין פון בית המשפט. פון רוסלאנד אז די ברידער זאלן דורכגיין צווישן צוויי שורות סאלדזשערס און יעדער האט געהאט אין זיין הענט א בייטש און מען האט יעדן יעדער סאלדזשער האט זיי געמוזט געבן אפאר שמיצן סוף ס'איז געווען סאלדזשערס ס'איז געווען דארטן טויזנט און פינף הונדערט מכות האבן זיי געכאפט. אויב זיי בלייבן לעבן וועט מען זיי שיקן אויף סיביר. ערב ראש חודש אלול תקצ"ט האט מען אנגעהויבן אויסצופירן דעם פסק דין און ס'איז געווען א גרויסע פלאץ אין די שטאט, געשטאנען די סאלדזשערס און מען האט אנגעהויבן צו שלאגן און צו האקן, איין מאל האט מען אים געגעבן אזא האק אז די קאפל איז אים אראפגעפאלן האט ער נישט געוואלט גיין, אן א קאפל טאר מען נישט גיין, בקיצור ענדליך ער האט זיי געזאגט פארוואס ער גייט נישט האבן זיי אים ארויפגעלייגט דאס קאפל. און זיי האבן אים אזאלכע מכות געגעבן אז איינער פון די סאלדשערס האט אים געגעבן אזא פליק אז עס האט אים געגעבן א זעץ אין די אויגן און ער איז געבליבן מיט א צייכן אויף די אויגן אויף א גאנץ לעבן. נאכדעם די צווייטע ברודער האט אויך געכאפט די מכות. די גרויסע שווערע גזירה האט בארירט זייער טאטן און ער איז גראד געשטארבן. און נאכדעם זענען געקומען די ברידער האבן באקומען א באוויליגונג פון ניקאלאי אז זיי מוזן נישט גיין יעצט אויף סיביר נאר זיי קענען בלייבן דא אין א תפיסה. זיי זאלן זיין נאנט צו דער היים, אבער זענען געבליבן אין מאסקאוו פאר אן אייביגע תפיסה. נאכדעם ווען דער ניקאלאי איז געשטארבן איז שוין געקומען דער צווייטער, אלעקסאנדער, Alexander the Second, דער צווייטער, איז געווארן דער בעלעבאס אויף רוסלאנד אין תרט"ז. דעמאלטס האט מען ארויסגעלאזט די ברידער. די ברידער האבן מצדיק געווען אויף זיך דעם דין אז זיי האבן באקומען דעם עונש.

שרף וכל דבריהם כגחלי אש. יעצט אויב איינער איז א עוסק בצרכי ציבור מוז ער זיך לאזן פארשעמען. דאס וואס איך פייט צוריק איז ווייל עטס האטס נישט מיך פארשעמט, ווען עטס פארשעמטס מיך האב איך ענק אלע אין דר'ערד, כ'האב נישט מיט דעם גארנישט, נאר וואס עטס האטס געטון איז עטס האטס געוואלט אפשוואכן די מלחמה אז ס'איז אלעס ליגנט און ס'איז שקר און ממילא זאל מען קענען ווייטער אנהאלטן. איך האב מיך נישט געשלאגן פאר מיר, איך האב מיך געשלאגן נאר פארן אייבערשטן מיט זיינע קינדערלעך. דער שבט מוסר זאגט, א מענטש זאל זיין זייער זהיר, ער זאל זיין פון די נעלבים ואינם עולבים, וואס ער ווערט פארשעמט און ער פארשעמט נישט אן אנדערע. זאגט ער, דוד המלך, ווען שמעי בן גרא האט אים געשאלטן א קללה נמרצת, איז געגאנגען אבישי און ער האט געוואלט אים שלאגן, פוגע זיין. זאגט אים דוד המלך, אה אה אה אה, לאז אים אפ, נישט ער שעלט, כי האלקים אמר לו קלל, אים האט דער אייבערשטער געשיקט ער זאל שעלטן, אולי יראה השם בעניי, דער אייבערשטער וועט זעהן אין מיין פלאג, און נאכדעם איז ער געגאנגען שמעי בן גרא, און ער האט געווארפן אויף דוד המלך'ן שטיינער און ערד, און דעסוועגן נאך האט דוד המלך נישט געלאזט ער זאל אים צוריק טוהן. זאגט דער מדרש, דעמאלטס ווען דאס איז געשעהן האט מען געמאכט. אין הימל דער בית דין של מעלה אז דוד המלך גייט זיין די פערדע פון די מרכבה די ד' שבמרכבה ס'איז דא אברהם יצחק יעקב און דוד די גמרא פארציילט אונז א מעשה אין מסכת בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב' די גמרא זאגט דארטן אז א פייגל קען נישט מדדה זיין ס'קען נישט גיין מער ווי חמישים אמה קומען ר' ירמי' און ער האט געפרעגט און וויאזוי איז א טאמער ס'איז איין פיס ארויס פון די פופציג און איינס אריין זאגט די גמרא מ'האט אים אפגעכאפט און ארויסגעווארפן פון בית מדרש.

ברענג די תשובות. ס'איז געווען דא א רב אין אמעריקע וואס האט ארויסגעגעבן א ספר ס'הייסט מענה לאיגרות ער האט אפגעפרעגט אלע תשובות פון ר' משה פיינשטיין אבער אפפרעגן איז נישט א פראבלעם תורה תורה ער רעדט מיט אזאלכע דברי זלזול און ביזוי איז דער זעלבער דריקער ער געגאנגען צו דעם דריקער ער זאל אים צאמשטעלן דאס די מענה לאיגרות מיט די איגרות משה האט ער אפגעקאלט ר' משה און אים געפרעגט צו ער מעג עס טוהן ווייל שטייסטו אינעם ווייטאג דא נאר

איז געווען א מומר, איז געווען דער נתיבות עולם, דער באקאנטע ספר וואס מען האט ארויסגעגעבן בימים ההם, ווען ס'איז געווען די גרויסע מחלוקת צווישן ר' יעקב עמדין און ר' יונתן אייבשיץ, ס'האט געמוזט זיין א הימל'דיגע מלחמה ווייל מען האט געלייגט איינעם לעבן אנדערן, פארשטייט זיך מען טאר נישט לייגן צוויי שונאים איינס לעבן אנדערן, אבער עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, דאס האט זי נישט געזאגט, דאס זאג איך, און זי זאגט אז איר טאטע איז אוועקגעלאפן פון אידישקייט. און ער איז געווען דארט ערגעץ, איך ווייס ווי ער איז געווען, אין ענגלאנד, און דארטן האט ער געמאכט א בונד מיטן שטן, און ער האט איבערגעטייטשט אסאך ספרי פלסתר קעגן אידישקייט, און אסאך תורות פון חינוך וואס איז געווען מסורות וואס זי האט געוואוסט פון אירע עלטערן, זי איז אבער געבליבן א גלויביגע, און ווען ס'איז געקומען די צייט אז זי זאל חתונה האבן, האט זי חתונה געהאט מיט א מענטש וואס איז א שומר תורה ומצוות, און זי האט מחנך געווען אירע קינדער על ברכי התורה ומצוות, אסאך יארן איז דורך. זי האָט פּרובירט צו פאַרגעסן די פאַרגאַנגענהייט פון איר טאַטן, אָבער נאָך אַ סך צייט האָט זי באַקומען אַ בריוו פון איר טאַטן, שרייבט ער אַזוי, איך בין באמת מתחרט אויף אַלע זאַכן וואָס כ'האָב געטון, כ'האָב הרהורי תשובה, און איך בעט דיך, מיין טייערע טאָכטער, זאָלסט רחמנות האָבן אויף מיר, זאָלסט מיר ערלויבן איך זאָל קענען קומען צו דיין הויז, איך זאָל קענען זיצן ביי דיין טיש אויף די עלטער, ווייל כ'האָב דאָך נישט וואו צו זיצן און וואָס צו זיצן, און אַ פּאָר מאָל האָט זי באַקומען אַזאַ בריוו, זי האָט נישט געענטפערט. איינמאָל. האָט זי געפֿרעגט איר מאַן, װאָס טוט מען דאָ? האָט איר איר מאַן געזאָגט, הער מיך אױס, אַז ער װיל צוריקקומען צו ייִדישקײט און צום באַשעפֿער, און ער האָט באמת חרטה און ער האָט נישט קײן מנוחה, מוז מען אים העלפֿן, אַפֿילו ער איז שױן קראַנק און ער איז שױן אַרײַנגעפֿאַלן אין געלעגער און ער װעט שױן נישט אַרױסגײן פֿון דאָרטן, און מע מוז אים העלפֿן. און ער האט געשריבן א בריוו פאר זיין טאכטער און פאר זיין איידעם, איך בין א יליד אלטונא, אלטונא אט דארט איז געווען אין אלטונא א' ה' ו' די דריי שטעט, דארט איז געווען די גרויסע מחלוקת פון רבי יעקב עמדין צו רבי יונתן אייבשיץ, בקיצור איך בין געווען פון די גרויסע מחרכי ריב, איך בין געשטאנען צו די רעכטע זייט פון רבי יעקב עמדין, און איך האב באליידיגט רבי יונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ איז געווען די רב פון אלטונא, כ'האב געמאכט דעמאלטס ביכער מיט ספרים, ס'איז ממש אנבעליוועבל, ס'איז דא א ספר ס'הייסט עקיצת עקרב. באקאנט ספר וואס מיוחס אז דער יעבץ האט עס געשריבן. ס'איז פול מלא חירופין וגידופין קעגן ר' יונתן. זאגט ער זאלסטו וויסן דאס האב איך געמאכט, עס האט קיינמאל נישט געמאכט ר' יעקב עמדן דעם ספר. און ס'איז א גאנצע מעשה באריכות און ס'טוט מיר לייד פארוואס כ'האב געטון די אלע זאכן. און דער סוף איז געווען, ס'איז געווען א גרויסע מחלוקת, און וואס ס'איז געווען איז, אז דא האט מען דערציילט אין די שטאט, אז נאך די מחלוקת און רבי יעקב עמדין און רבי יונתן אייבשיץ זענען ביידע נסתלק געווארן, איז געקומען רבי יונתן אייבשיץ אין חלום פאר איינע פון די גדולי ישראל און ער האט געזאגט דע לך זאלסט וויסן אני איך ורבי מיט רבי יעקב עמדין, דער רבי געווען רבי יעקב עמדין, זיצן מיר אין גן עדן, און די אלע וואס האבן זיך געמישט אין די מחלוקת זענען אלע אין גיהנום, בקיצור. האט ער געבעטן אז מען זאל לאזן אז זאלן לאזן אז ער זאל קומען אויף די עלטער צו זיין טאכטער און צו זיין איידעם. אזוי די גאנצע מעשה, אזוי האט פארציילט הרב בנימין דיסקין. ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל זיך נישט מישן אין די אלע זאכן, און מען זאל נישט טון די אלע זאכן, ווייל ער זאגט,

ר' משה, יעדער איז געלאפט צו אהרן הכהן און געזאגט געב מיין פרוי צו טרינקען מים המאררים, כ'האב מורא זי איז געווען די זונה מיט משה רבינו. בקיצור, די תרגום יונתן בן עוזיאל שרייבט ונפל על אפוי מן כיסופא, משה רבינו פאר בושה איז ער געפאלן אויפן פנים, ער האט נישט געקענט קוקן קיינעם אין פנים פאר די בושה, דארף מען דאס וויסן, משה רבינו וואס איז געווען דער אב החכמים און דער אב הנביאים וואס דער אייבשטער האט מיט אים גערעדט פנים אל פנים וואס קיינער האט אויף די וועלט נישט זוכה געווען, איז יעדער געלאפן, אפשר איז געווען מיין ווייב גאר מיט וועם ער האט געוואוינט, וואס נארמאל א פחות שבפחותים איז נישט נחשד אויף אזא זאך, נאר וואס אז ס'איז דא מחלוקת גייט עס ארויס פון די גלייזן, זייער אסאך מאל איז דא ווען רבנים ווילן זאגן וועגן צניעות און פריצות קומען ארויס מענטשן בליעל חירופין און גידופין און זענען חשדות און זענען זיי משפיל וואס איז קיינמאל נישט געווען.

נאך די אלע דריי מאל האט ער איינמאל געזאגט שמעו נא המורים איז ער שוין נישט אריינגעגאנגען אויף ארץ ישראל זאל זיך א מענטש מאכן א חשבון טאמער איז א רב אדער א דיין אדער א מנהיג אידן זענען אזאלעכע שווערע מענטשן איטס ווערי הארד טו געט אלאנג וויט דעם זיי געבן דיר נישט קיין שכוח זיי רעגן דיך נאר אויף זיי זענען מרנן מיט אלע מיני הקפדות מיט אלע מיני חשדות איז דארף מען דאס וויסן וואס איז א מנהיג ס'ווערט געברענגט אין ירושלמי פאה פרק ח' משנה ז'.

שוב קרה עוד מקרה שרייבט דער ירושלמי ס'איז געווען ובא לביתו ושאל לבני ביתו מה עשיתם בזמן שלא הייתי האבן זיי אים געזאגט באו חבורת אנשים אכלו ושתו וקיללו אותך אמר להם אהההה זיי האבן מיך געשאלטן זה שכר טוב נאכדעם דערציילט דארטן דער ירושלמי רבי עקיבא מ'האט אים געוואלט מאכן א מנהיג אויפן ציבור האט ער זיי געזאגט אלך ואתייעץ עם בני ביתי, כ'קען מיך גיין מתייעץ זיין מיט מיין ווייב. הלכו אחריו זענען זיי נאכגעגאנגען נאך אים, ושמעו זיי האבן געהערט קול שאומר לו, און זאגט פאר אים, על מנת שישפילוך, לאז דיך ווערן א מנהיג, אז מ'זאל דיך משפיל זיין, על מנת שיבזוך, מ'זאל דיך פארשעמען, נאר אויף דעם תנאי מעגסטו אננעמען זיך זיין א געוועלטיגער א שררה. אין מדרש רבה שטייט אויפן פסוק. וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געזאגט בני מיינע קינדער סרבנים הם זענען סרבנים דו זאגסט אזוי ווילן זיי פארקערט רגזנים הם על מנת כן תהיו מקבלים עליכם זאלסט מקבל זיין שיהיו מקללים אתכם מ'זאל ענק שעלטן שיהיו סוקלים אתכם באבנים אזוי שטייט אין מדרש רבה און אין ספרי אין פרשת בהעלותך שטייט אויך אזוי ולקחת אותם אל אוהל מועד אמר לו הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געזאגט למשה.

זאלסט אויסנעמען מיט זיי. און אזוי פסק'נט דער טור חושן משפט סימן ח. ישעי' הנביא זאגט אין פרק נ'. גוי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פני לא הסתרתי מכלימות ורוק. זאגט רשי, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר ישעיה, מיינע קינדער זענען סרבנים, טרחנים, אויף דעם האב איך דיך גענומען, זאלסט נישט ברוגז זיין אויף זיי, דעם ישיען, און זאלסט אים זאגן,

האט אים דער רבי געזאגט, שטייט אין מסכת אבות פרק ו' ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ונהנין ממנו עצה ותושיה, ונותנת לו מלכות וממשלה, ונעשה כמעיין המתגבר, און אזוי ווייטער. און נאכדעם שטייט ומוחל על עלבונו, זאגט דער רבי, ווען דו האסט שוין די אלע מעלות דו ביסט שוין דערויף און דער אייבערשטער גיבט דיר שוין אז מ'איז נהנה פון דיר עצה ותושיה און מיט אלעם מוזטו דיך אויסלערנען דא גייט זיך יעצט אנהייבן בזיונות מיט עלבונות. ער זאגט.

און נישט גנב'ענען און נישט גזל'ען ביי דיני תורות און אזוי ווייטער. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל געבויט ווערן א בית המקדש בקרוב ממש במהרה בימינו אן קיין שום נזק וצער ליהודים. האטס אלע א גוטן שבת און ער זאל זיך אויספאסן אז משיח זאל אונז שוין קומען אויסלייזן.